א גוטן ערב שבת קודש פרשת וישב, כ'האב שוין געמאכט א שיעור די וואך און איך מוז צולייגן צום שיעור. קודם וויל איך ענק זאגן. די עבדי פרעה האבן געזאגט צו פרעה אויף משה רבינו. עד מתי יהיה זה לנו למוקש, ווי לאנג העט נאך משה רבינו קומען דא אונז שטרויכלען? כ'וואלט פרעגן דעם עולם, ס'איז שוין חנוכה, ס'איז שוין די העכסטע צייט אז מ'זאל זען אז נחום ראזענבערג זאל מער נישט פארשטרויכלען דעם עולם, ער האט א האטליין, ער גיבט נישט נאך, אלעס וואס ער זאגט איז שוא ושקר, אונז ווייס מיר דאך, ס'איז סתם, ער האט נישט וואס צו טון מיטן גוטן טאג, מאכט ער א האטליין, ס'איז דאך ליגנט אלעס וואס ער פארקויפט, און ווי לאנג גייט מען דאס נאך צולאזן אז ער זאל זיין דער שטרויכלער פון די יוגנט, ס'איז אנבעליוועבל. יא רבותי, ס'איז ליידער אמת. ס'איז געשען נאך א פרשה די וואך. א ווייבל, זי הייסט מיסיס ווייסהויז, זי האט געוואוינט אליינס אין נייעק. זי איז נעלם געווארן פרייטאג, און מען האט זי יעצט געטראפן. זי איז ארויסגעשווימען פון ריווער, זי איז אריינגעשפרינגען אין האדסן ריווער, און זי איז טויט, אוודאי איז זי טויט, און קיינער וויל זיך נישט מטפל זיין, האט מען געמוזט נעמען חסד של אמת. פארוואס? א יעדער שאקלט זיך אפ. רבותי, פאריגע וואך איז שוין געווען דריי טויטע. געדענקט עטס? דריי. א מיידל, א יונגל און א מיידל. איינע איז געווען די שרה מאיר, וואס איר שוועסטער נעבעך איז אויכעט האט זיך געמאכט א זעלבסטמארד, איז אראפגעשפרינגען פון דאך, און זי האט זיך געהאנגען ביים טאטן אינדערהיים. דער צווייטער איז געווען א בחור אין פאר ראקעוועי, און די דריטע איז די מיסיס ווייסהויז וואס אונז האמיר יעצט געזאגט. סאו ווי העוו א טריפל העדער. אבער נחום ראזענבערג האט א האטליין וואס ער מאכט קאליע די יוגנט און נאכדעם זארגן זיי זיך אז מארגענשטערן האט קענסער. ער איז א חלק פון די אלע הריגות ווייל ער האט עס געוואלט שטערן. זיין זון אליינס איז געווען א פגוע אין מאנטריאל אין סאטמארער ישיבה פון א קעכער וואס אונז האבן שפעטער דעם קעכער ארויסגעווארפן נישט נאר פון די ישיבה נאר פון אלע מקווה'ס אין מאנטריאל האבן מיר זיך געוואנדן צו די עם קעי און מען האט אים געבענט פון אלע. מקווה'ס און מען האט אים געגעבן העלפ אין די ישיבה, איז געקומען א סייקאלעדזשיסט כדי ס'זאל נישט זיין אויפפאלנד פאר די אנדערע בחורים ווי ער גייט אוועק יעדע וואך, און דער שכוח איז געווען אז ער האט מיך געלייגט אין חרם. רבותי אונז מוז מיר זיך אנהייבן אליינס אין אכט צו נעמען, ס'טויג נישט דער מצב, ס'דא אפאר משוגעים, הערשל קלאר וחביריו, זיי ווילן מעלקן ביים עולם געלט פארקויפן אסאך באלאני, ס'איז נישט דא קיין טויטע, מען גראבט נישט, ס'איז נישט דא קיין מנוולישע האטליין, ס'איז נישט דא גארנישט, ס'איז דא נעבעך א קאמיוניטי וואס איז אינפעסטעד, אינפעסטעד העווי מיט דראגס, דאס איז א וויכטיגע זאך וואס כ'האב ענק געוואלט זאגן, די צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן אז קודם כל דער מענדל שטיין דארף געבן א קידוש פארן נייע מיידל וואס איז געבוירן ביי. און איך וויל ענק זאגן איך מאך לצנות פון עבודה זרה ווייל אלע מחנכים אפילו די וואס זענען שוין מיינע שונאים זאגן ר' נחום ס'האט געמאכט א חורבן פאר כלל ישראל. מיין מאמע הריני כפרת משכבה האט געוואוינט אין אונגוואר, איז געווען דארטן דער עין הבדולח ר' חיים הערש מאנהיימער, און ס'איז געווען א פרומער דאקטער, האט אים ר' חיים הערש אים געזאגט איך בעט דיך, איך זאג דיר צו עולם הבא לעבן מיר, גיי שמדך. פרעגט ער פארוואס? זאגט ער ווייל איך האלט אין איין מסביר זיין אז מ'טאר נישט גיין שטודירן, און איך האלט אין איין מסביר זיין אז מ'גייט שטודירן קומט מען צוריק א גוי, שרייט יעדער פארן רב ס'איז נישט אמת, ס'איז א מעשה לסתור, ס'איז דא א דאקטאר וואס ער איז דא אין אונגוואר און ער איז גאר א גרויסער ערליכער איד און ער האט יא דורכגעמאכט קאלעדזש, למעשה איינער האט אמאל געפרעגט דעם ליובאוויטשער רבי'ן ער האט נישט געהאלטן מען דארף גיין אין קאלעדזש, נישט געהאלטן מען זאל לערנען ענגליש אויך נישט, ס'איז דא צוויי תלמוד תורה'ס אין קראונהייטס, ווייל די בעלי תשובות האבן געמוזט רעדן ענגליש, און די פרומע האבן נישט געוואלט, האט אים איינער געפרעגט רבי דו ביסט דאך אויך געגאנגען אין קאלעדזש, זאגט ער איך וויל דיך פרעגן אז איינער גייט ארויף אויפן דאך און ער שפרינגט אראפ און ער בלייבט לעבן דארף מען אים נאכמאכן? איינער איז געלונגען און אן אנדערער האט חלילה נישט געלונגען. סאו איז למעשה איז דער רבי חיים הערש מאנהיימער האט זיך געפילט זייער געטראפן ווייל דער עולם האט געשריגן קוק ס'דא א פרומער דאקטער און נאך געווען א גאר א ערליכער א שומר תורה ומצוות האט דער רבי חיים הערש געזאגט אז ער זאל זיך שמד'ן ווייל ער איז דער סעמפל אז מען מעג גיין שטודירן און געווענטליך ווער ס'איז ארויס שטודירן איז צוריק געקומען אדער מיט א שיקסע אדער די אלע אנדערע צרות וואס ס'איז געווען. איז למעשה דער שטיין, דער יונגל צו דער מיידל, איך ווייס נאך נישט פונקטליך ווי אזוי ער הייסט, זיין טאטע האט געגעבן א קידוש איר זאלט וויסן, יעצט ווייס איך ער הייסט ישראל אברהם, אבער דער שטיין למעשה האט אנגעמאכט א חורבן אין כלל ישראל, ווען ער וואלט זיך געשמד'ט וואלט געווען מורא'דיג גוט, ווייל דעמאלטס ווייסט מען מ'טאר אים נישט נאכגיין, ער האט א בלאג און ער האט נאך א בלאג און ער געבט ארויס אזאלכע דברי מינות וכפירה רחמנא לצלן, מיסטער שטיין, איך בין דיר שוין מוחל אז ער איז געווארן א מיידל, אבער ווער ווער האט אים אזוי פון מינות וכפירה געלערנט? דו האסט דאך דו ביסט דאך א מחנך, רבונו של עולם! יעצט איז נאך א מזל אז ער איז געווארן א נקייווע, א מיידל. כ'בין געווען דעם דעם פרייטאג האב איך געגעסן אין רעסטוראנט פרישטאג, אין מילכיגן רעסטוראנט, איז אריינגעקומען דארטן איינער פון אונזערע אפגעפארענע, און דארט איז געווען אפאר בחורים, און ער האט אנגעהויבן צו רעדן מינות וכפירה על השם ועל משיחו, און ער איז מסביר אלע חז"ל'ס אז דאס איז נישט ריכטיג און דאס איז נישט און ער האט געזען אויפן יוטוב, האב איך אים מסביר געווען הויך, פאר איך גיי מיט דיר אריין אין א וויכוח דארף איך דאך וויסן ווער דו ביסט בכלל, ער האט מיר געזאגט גראדע, האב איך אים מסביר געווען, ס'איז געקומען אמאל א איד אין דער היים, ער וויל זיך גיין שמד'ן, שוין, ווילסט דיך גיין שמד'ן, אקעי, זאגט מען אים אין די און די שטאט איז דא דארט א איד דער גרעסטער משומד, שוין, קומט ער אריין צו דעם איד צו דעם גרעסטן משומד, און זאגט איך וויל מיך גיין שמד'ן, פרעגט ער אים זאג מיר, דו קענסט שישה סדרי משנה? זאגט ער ניין. זאגט ער דו קענסט שס און פוסקים? זאגט ער ניין. זאגט ער דעמאלטס וואס האסטו דיך צו גיין שמד'ן? שמד'ן שמד'ט זיך איינער וואס ער קען שס און פוסקים, און ער ווייסט פונקטליך וואס עס שטייט אין די תורה, און דארט איז עס אים אביסל שווער, הייבט ער אן צו האבן אביסל קריטיק, אבער דו קענסט גארנישט ביסט סתם א עם הארץ, וואס איז דיר וואס, א גע'שמד'ער צו דאס, דאס איז דאך גאר, ס'איז סתם א דזשיפסי, א לאו לייף. זאג איך דעם בחור אויך, האט עס געלערנט אמאל אין ישיבה, יא, מ'האט אים ארויסגעווארפן. בקיצור, וואס קענסטו? קענסט הלכות שבת, הלכות עירובין? ער פארקויפט די חזל, ער ווייסט שוין ווער? דער אינטערנעט? רבותי, דער אינטערנעט איז נישט אזא גרויסער פראבלעם און מיין האטליין איז נישט אזא גרויסער פראבלעם, עטס ווייסט וואס דער אמת'ער פראבלעם איז? די אלע וואס עטס לא'מיר נעבעך אפפארן אזוי ביליג, דאס איז אונזער עכטער פראבלעם. כ'האב געגעסן היינט פרישטאג אין אן אנדערן רעסטוראנט, האט מיר איינער געזאגט קלאר אז ער אינווייט יעדן צו קומען אויף שבת אין די ווילידזש, זאגט מיר דער בחור איך האב דאך נישט וואס צו טון, און ארויסגעווארפן איז ער דאך אויכעט, זאגט ער ער גייט, זאג איך אים הער אויס קענסט גיין געזונטערהייט נאר זאלסט געדענקען איין זאך מאך דיך נישט פאר א נקבה ווייל ס'וועט דיר אמאל לייד טון, מיין כ'האב געזאגט נישט וואס איך זאג אז דו זאלסט גיין נאר כ'וועל דיר זאגן זאלסט נישט גיין וועסטו דווקא יא גיין, באט דאונט טשעינדזש יור דזשענדער, בלייב כאטש א איד מיט די געהעריגע אברים ווי דער אייבערשטער האט דיך באשאפן. ווייל וועסט אמאל וועלן תשובה טון אפשר עסטו נאך קענען ארויסקריכן. דאס איז אונזער פראבלעם, דער אינטערנעט שמינטערנעט. אינטערנעט איז א פראבלעם, אבער אונז האבן ארויסגעווארפן בחורים, האבן זיי האס קעגן די תורה און קעגן חלילה דעם אייבערשטן, און דאס האבן מיר זיך אונז קונה געווען. יעצט מען זעט אויכעט, איך קוק דיך. ער האט צוויי בלאגס, איך קוק די איינע וואס איז פול מיט מינות וכפירה, און איך קוק די געהעריגע בלאג אויך. איך וויל ענק זאגן א מורא'דיגע נקודה, מען זעהט א יענץ שרייבן פראפעשענעל אפיקורסים, פראפעשענעל שרייבערס, דאס איז נישט זיין שפראך, אבער זיין שפראך איז א צובראכענער ענגליש, ס'איז מי נא סי יו ט קאמ מ. מען זעהט אז דארט ווי ער האט אליין געשריבן, שרייבט ער ווי נוח מיט זיבן גרייזן. און פארוואס רעד איך דערפון? רבותי, אונז זעמער מיט דעי חברה אינאיינעם שכנים, ס'איז נישט אזוי ווי מ'איז אפגעטיילט, ס'איז געווען א טיילונג, ער דרייט זיך נאך צווישן אונז, זיינע צווייגלעך קומען נאך אריין ביי אונז אין די רעסטאראנטס עסן, און אין די סטארס. יעצט איך וויל קלאר מאכן אז אפילו די מעשה וואס כ'האב פארציילט דער אפיקורס ער קען גאנץ שס, מיינט נישט אז איך דזשאסטיפיי אים, ער האט זיך געשמד'ט, ס'האט געפעלט די אמונה ווען מ'לערנט די דברי חזל. אבער ס'איז אויף אזויפיל אז ער איז געווען כאטש א איד וואס האט זיך געפלאגט קודם אויף די תורה, נו יעדער האץ, ער גייט זיך שמד'ן. ס'איז א דזשאוק. יעצט וויל איך פרעגן, פארוואס סאטמאר גיבט נישט ארויס יעצט א בריוו אויף אים? ס'איז געווען אזוי וויכטיג אז נעכטן שטערן מיט מארגן שטערן מיט דעם ירח דבש, הרב קעצל בערקאוויטש זאל אונטערשרייבן, וואט? וואס איז יעצט? וואס איז יעצט? מ'לאזט אים? ער גייט אראפפירן נאך בחורים און נאך מיידלעך פון וועג. ס'האט מיר דערציילט איינער אז זיין טאכטער לערנט אין א סקול, און א יונג מיידעלע איז צוגעגאנגען און זי האט געפרעגט דעם פרינציפעל, זאג מיר, מיין ברודער קען אויך ווערן נאך א מיידעל? געגאנגען די פרינציפעל האט זי ארויסגעווארפן, דעטס ראנג, די מיידעל פרעגט דאך זייער א נארמאלע שאלה, זי האט געזעהן ס'איז געווארן פון א יונגעל א מיידעל, און זי וויל נישט איר ברודער זאל ווערן א מיידעל, ווייל זי וועט ווערן דזשעלעס. פרעגט זי דאך א נארמאלע שאלה, וואס ווארפסטו עס ארויס? האט מען מיך אנגעקאלט און געפרעגט, און וואס זאל איך איר ענטפערן? זאג איך און דאס ווייס איך נישט, איך בין נישט גענוג קלוג. נעמט סייקאלעדזשיסטס און סייקייעטריסטס און לאמיר מאכן פאר יעדע סקול אן אנדערן וועג וויאזוי צו ענטפערן. די וואס זענען זייער אויפגעקלערט זאל מען זיי מסביר זיין, קענען קען מען, נאר ס'איז נישט עטיקל און ס'איז נישט מענטשליך און די אלע הרג'נען זיך נאכדעם, און דאס איז א משוגעת, עס איז שוין. אין ניינטין טוירטי אין דייטשלאנד. איז דאס געווען א אויפטו? ביז דעמאלטס איז דאס קיינמאל נישט געווען. די ערשטע מאן וואס האט זיך געמאכט פאר א פרוי איז געווען אין ניינטין טווענטי אין דייטשלאנד. מען האט אים דעמאלטס אפערירט פיר מאל. מען האט עס געמאכט אין פיר חלקים די אפערעישאן, און נאכן פערדן מאל וואס מען האט אים אפערירט, און דריי חדשים דערויף האט ער געפייגערט. און די היסטערי איז אז ביז צוויי יאר נעמען זיי זיך אלע דאס לעבן. סא דארף מען מיט זיי רעדן אפן. מיט די אנדערע קינדער דארף מען רעדן לויט זייער מדריגה. א בית רחל מיידל איז אן אנדערע מדריגה ווי א בית יעקב, און א בית יעקב מיידל איז א אנדערע מדריגה ווי שולמית, צו די אלע אנדערע פלעצער, באט ווי העוו טו ווארק אין חינוך, חינוך איז נישט איך באקום מיין פעיראל טשעק, טשעק אריין אינדערפרי און איך גיי אהיים ביינאכט, ס'איז דא פראבלעמס יעדן טאג, און מ'דארף מיט דעם ארבעטן. כ'האב געטראכט א מורא'דיגע זאך, ס'שטייט

איר זעט ר' מענדל שטיין? יו דיד איט! יו סקארד רייט! יעצט וויל איך דיר עפעס זאגן מענדל שטיין, גיי ארויס פון חינוך, און גיי זוך דיר א דזשאב ביי די סאניטעישאן, ווייל אז דו האסט אהערגעברענגט אזא מין שפלות'דיגן דור, קענסטו נישט מחנך זיין אונזערע קינדער. און נאך א זאך, זאלסט ארויפלייגן א דרשה אויף זוליקא'ס האטליין אז איך האב אומגעברענגט די גאנצע יוגנט, דאס זאלסטו נישט פארגעסן, מקנא זיין קנאת השם צבקות, ס'וועט שוין זיין אלעס גוט. שעים אן יו מענדל שטיין און און די גאנצע פעמילי, אז ס'איז דא איין מוכס איז כולה מוכסין, שעים אן יו אלל. ס'איז דא נאך וויכטיגע נייעס יעצט אריינגעקומען. דער אסעמבלי ספיקער שעלדאן סילווער האט מען אים געטראפן גילטי אויף אלע קאונטס, יעצט ס'שטייט אים צו זיצן הונדערט און דרײַסיק יאר, ער וועט נישט זיצן אזויפיל, ער האט נישט אזויפיל יארן, אבער דאס איז דע מאוסט פאוערפול אסעמבלי ספיקער. כ'מיין ער איז געווען די דריטע אדער די צווייטע גרעסטע פאוערפול ספיקער אין אמעריקע.

מען האט ברוך השם איינגעשפארט שעלדאן סילווער, אזוי האף איך מ'וועט בעזרת השם איינשפארן דוב הייקינד אויכעט, ווייל איך טריי יעדן מסביר זיין, קענסט שפילן דיך ארום מיט וועמען דו ווילסט, מיט קינדער הייב נישט אן. שוין, נאך א מענטש אראפ פון מארקעט, עפעס פאר ענד העף מיליאן דאלערס האט ער גע'גנב'עט פון די פאנד וואס די גאווערמענט האט געגעבן צו היילן די קינדער. פיין, יעצט וועט ער עס קענען יוזן און טוויסטן, ס'איז זייער גוט. יעצט זאל מיר גיין ווייטער, ס'קומט חנוכה, ס'א זמן וואס מען שפילט קארטן, ס'א זמן וואס מען שיכור'ט, ס'א זמן וואס מען גייט אויף דראגס, כ'בעט זייער שטארק דעם עולם בעיצומו, כ'בעט די עלטערן וואס האבן נאך השפעה אויף די קינדער זאלן זיי האלטן אין די ראמען, און די וואס האבן שוין נעבעך נישט קיין השפעה אויף די קינדער, די זענען אויף גרויסע צרות, זאלן אבער טרייען און מען זאל נישט דרייוון אין טרינקען און דרייוון, די אלע זאכן וואס ס'גייט אינאיינעם. חנוכה קומט אראפ אזא אור מ'דארף בעטן דעם אייבערשטן אז פשוט דער אייבערשטער זאל אונז אויפלייכטן אז די קינדער זאלן גיין אינעם דרך הישר, נישט זאלן האנדלען מיט דראגס און פארקויפן דראגס, האנדלען מיט וואלוטע און אזוי ווייטער. מען זאל אויך זייער אבאכט געבן אויף די מקוואות, ווייל דער עולם גייט אין די מקווה ביינאכט אויכעט, פארן לעכט צינדן. ס'איז די גרעסטע חאזעריי וואס ס'איז דא, כ'האב שוין גערעדט דערפון פאריג וואך, איך וויל עס נאר באטאנען, און מ'זאל זייער אבאכט געבן אויף די קינדער זיי נישט לאזן חלילה גיין אין די מקווה, אונז האמיר גענוג פראבלעמען אז זיי גייען איינמאל א טאג אין די מקווה, אונז דארף מען נישט זאלן גיין צוויי מאל א טאג אין די מקווה, און קען זיין מען דארף איינפירן א נייע זאך מען זאל גיין פאר הלל אויכעט אין מקווה, אז מען זאגט דאך גאנץ הלל, און אפשר זאל מען גיין פאר מוסף אויכעט. אה, כ'האב פארגעסן ס'איז נישט דא קיין מוסף, אה, נאר ראש חודש, כ'האב אינגאנצן פארגעסן, חנוכה איז נישט דא קיין מוסף, הע הע הע, רבותי, הערטס אויף מיט די דזשאוקס, מען דארף נישט גיין אין קיין מקוואות, און לאטס ענק אפ פון דעם, און דעמאלטס וועט מען מנוחה האבן, אלעס וועט זיין אין דער ארדענונג, און מען זאל וואטשן די קינדער זאלן נישט גיין געמבלען, ווייל מיט קארטן הייבט זיך עס אן, און ס'לאזט זיך אויס אין די קאסינאוס. סאו עס לאנג עז יור סטיל אין קאנטראל וואטש. און איך זאג יעדע מאמע זי זאל טוהן א טובה פאר זיך אליינס, ביינאכט גיי לייג אריין די הענט אין דיין טאכטערס פאקעט בוק און זעה וואסערא פילס די טרעפסט דארט, יו וויל בי סורפרייזד טאמער סאיז די רויטע פיל, דאס איז אגענסט פרעגנענסי, אקעי? סאו פליז דו יור סעלף א פעיווער, נאר די ווייסט נישט וואס דאס איז נעם איינס און טראג עס צום פארמעסיסט און פרעג אים און ער וועט דיר זאגן. שוין, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט אן עמורדזשענסי, און יעצט קומט א געהעריגער שיעור, זייער א וויכטיגער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויצא. קודם האב איך געוואלט זאגן אז א מלמד פון סאטמאר האט מיך באגעגנט פרייטאג, און ער זאגט מיר אז איך וויל דיר זאגן אז דו האסט געווינען די מלחמה. ס'גייט שוין נישט מער קיין מלחמה? פרעג איך אים פון וואנעט ווייסטו? זאגט ער איך בין א מלמד שוין פינף און דרייסיג יאר אין סאטמאר. זאגט ער מיר אז אסאך מאל ביי ריסעס פלעגט ער אריין קומען צו א מלמד, אן אנדער מלמד, פלעגט ער זעהן ווי א קינד זיצט אים אויף די שויס צווישן די צוויי פיס, און אסאך מאל האט זיך דאס קינד, דערשראקן און זיך אביסל גערירט האב איך באמערקט אז דער מלמד האט די ערווה געהאט אינדרויסן במלוא מובן. פרעג איך אים דו שייגעץ דו רשע, וואס ביסטו נישט געגאנגען זאגן דעם מנהל? זאגט ער כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, דער מנהל איז נישט געווען בעסער. זאג איך אים דו מיינסט עס ערנסט? זאגט ער יא. זאגט ער אבער היינט טרויט זיך קיינער נישט צו זעצן א קינד נישט נאר נישט צווישן די פיס, ער טרויט אים בכלל זיך נישט אנצורירן, און דאס האסטו אויפגעטון. סאו יו שוד בי פראוד אוו יור סעלף זאגט ער מיר, די מלחמה איז פאריבער. אבער ס'איז נישט אינגאנצן אזוי, מ'דארף נאך אלץ האבן אן עינא פקיחא. כ'וויל ענק געבן אביסל וואס איז פארגעגאנגען. ווי יעדער ווייסט אז די גערער אינגעלייט, און בכלל גאנץ גער, האלט זייער שטארק פון דעם פראדזשעקט וואס איך טוה. זיי זאגן אלע אז איך טוה די זעלבע וואס דער בית ישראל האט איינגעפירט אין גער. ער איז אויך ארומגעגאנגען קוקן ביינאכט אין פרעמדע ישיבות וויאזוי די בחורים שלאפן אין די דארמיטאריס, און טאמער א בחור האט געשלאפן פרקדן, ס'הייסט אויפן רוקן, האט ער אים אויפגעוועקט, ער האט געטון מורא'דיגע זאכן. למעשה, זיי האלטן פון מיינע זאכן זייער שטארק, איך ווייס אז. ס'איז געווען אמאל ווען כ'האב זיך באקלאגט כ'האב נישט וואו צו דאווענען, ס'קומט ראש השנה יום כיפור, האט מיך אפגעקאלט איינער פון ארץ ישראל, אויב דו מיינסט ערנסט אז דו האסט נישט וואו צו דאווענען קענסטו קומען דאווענען אויף גער אין בארא פארק, זאג איך דעם איד, איך וועל קומען, כ'וועל איבערלאזן די פרוי מיט די קינדער אויף ראש השנה, כ'וועל אנקומען דארטן, און צו מיר וועט צוקומען איינער און זאגן, שייגעץ גיי ארויס פון דא. זאגט ער מיר א רבי איד איך רעד פון רבינ'ס הויז, טאמער איך זאג אייך דו קענסט גיין, עט דיך קיינער נישט ארויסווארפן, עניוועי, למעשה איך בין נישט געגאנגען ווייל איך קען נישט איבערלאזן די שטאט ווייל דעמאלטס איז געווען זייער ווי מען זאגט אנגע יעדע מינוט איז געווען ממש א סאך און איך פאר ווען נאך אוועק וואלט די שטאט צוריק געפאלן ס'איז געווען ביטערע צייטן עניוועי למעשה זיי זענען מיר מעודד ווייל איך רעד אסאך מאל אז בחורים גייען א צווייטן בחור'נס שלאף צימער קאלט מיך אפ א גערער מנהל זאגט ער ביי אונז ווען א בחור גייט אין א צווייטן שלאף צימער, געב מיר אים אזא שטויס אין דעם אחור אז ער פליעט ביז אמעריקע, און בלייבט אפילו נישט אויפן אטלאנטיק, איז כ'האב הנאה אז זיי טוען. למעשה, ס'איז געווען יעצט א מעשה אין גער, א שוידערליכע מעשה, ס'איז דא א ישיבה אין אשדוד, א יונגערמאן וואס איז נישט פון די הנהלה, זעהט אויס די הנהלה חברה ווייסן שוין אז מ'דארף וואטשן די אלע זאכן. ער איז אבער נישט פון די הנהלה, ער איז נאר אזוי ווי מען שטעלט אריין, ווייסט אלס אז א אינגערמאן זאל לערנען מיט בחורים צו כדומה. איז ער לערנט מיט בחורים, האט מאנס געווען א בחור פון פופצן יאר. יעצט, דאס איז א נארמאלע זאך, ס'קען געשען, דארף מען נעמען קער. איז אבער דא דארטן דער משגיח מרדכי ישיע קאפלושניק. און ער האט נישט געלאזט אז מ'זאל גיין צו די פאליס. בקיצור איז אזוי, דאס ווייב פון דעם יונגערמאן וואס איז געוואויער געווארן אז ער האט געטשעפעט בחורים, האט געזאגט איך וויל א גט, ווייל איך וויל אייך זאגן, כ'ווייס נישט צו דער עולם ווייסט, אין גער גייט אזוי אז ס'איז דא א מורה דרך און מ'קאלט אים אפ, ער זאגט ווען מ'זאל טאטשן דאס ווייב און ווען נישט, ס'איז מורא'דיג באצוימט אז נישט א יעדער זאל ליגן אויפ'ן ווייב א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט. און איך געדענק נאך יארן צוריק ווען איך האב געלערנט אין ארץ ישראל, איז איינער פון די ראשי ישיבות האבן אונז פארציילט אז ס'איז געווען פיר ראשי ישיבות וואס זענען געגאנגען צום גערער רבי'ן און זיי האבן געזאגט ער זאל אויפהערן די זאכן, ס'איז צו, ס'איז נישט פאר דעם דור, ס'איז צו, ווי מען זאגט, אנגעשטרענגט. קיצור דער גערער רבי האט יעדן געענטפערט, האט מיר דער ראש ישיבה געזאגט זאלסט וויסן איך האב קיין ווארט נישט געזאגט איך האב נאר אויסגעהערט, אלע דריי ראשי ישיבות האבן ביז א יאר זענען זיי נעבעך אוועק, ווייל דער גערער רבי איז אזוי ברוגז געווען. ער איז געווען איש קדוש וטהור, ער האט נישט באלאנגט אין פריעריגן דור, ער האט באלאנגט מסתמא צוויי הונדערט און פופציג דריי הונדערט יאר צוריק, אבער ס'איז נישט וויכטיג, למעשה איז זיי האבן זיך זייערע שטרענגע תקנות, סאו אז א ווייבל ווערט געוואויר אז זי באקומט נישט קיין עונה ווען זי דארף, און זי האלט אז איר מאן איז אן ערליכער מענטש. און ער פירט זיך בקדושה, דערווייל אבער לויפט ער ארום מיט בחורים, סאו פאר איר איז דאס א מורא'דיגע ווייטאג, יו ענדזשאי יורסעלף און מיך לאזט ער הענגען מיט די צינג אינדרויסן, עניוועי זי האט געזאגט גראד איך וויל נישט וויסן קיין מעשות איך וויל א גט, שוין, יעצט אז די שאלה איז וואס טוט זיך מיט דעם משגיח ר' מרדכי ישעי', פארוואס האט ער נישט געלאזט אז מ'זאל גיין צו די פאליס, נאר דער אמת איז דאס איז זייער טעות. טעות. די טעות איז, זיי מיינען, און דאס איז יעדנס טעות, מען מיינט אז טאמער האט מען געכאפט מיט א מיעסע זאך, הוי, דעמאלטס גייט אונטער דאס גאנצע חסידות. פונקט פארקערט, ווען דו טוסט גארנישט גייט אונטער דאס חסידות, אז דו טוסט ווייזטו אדרבה, ביי אונז טאר מען דאס נישט טון? סאו למעשה, ס'איז דארט דא איינער וואס העלפט צו צו די גאנצע צונויפמישן, איז ער איז געגאנגען גראדע, ער האט גענומען אן א לויער, דער לויער איז געגאנגען מיטן קינד, צו די משטרה, און ממילא קען מען שוין נישט שטיל מאכן ווייל ס'איז שוין אין די לאו סיסטעם, און מען פארשט יעצט אויס דעם משגיח אויכעט פארוואס ער האט נישט געלאזט אז מען זאל גיין צו די פאליס, דאס וועט זיך אמאל ענדיגן, איך זעה דאך ס'גייט שוין, איך זעה שוין די לייט עט די ענד אוו די טאנעל, ליצמאן, שמיצמאן, א גערער דארטן, ער איז אין די העלט מיניסטרי, ס'איז גארנישט. ס'עט ברעכן. נאר ווי שנעלער ס'עט ברעכן אלס בעסער עט זיין פאר כלל ישראל. יעצט דאס מאכט נישט אז גער זאל האבן א שלעכט נאמען, פארקערט דאס מאכט זייער א גוטן נאמען, ווייל ס'איז נאר דא איינס, ביז יעצט האט מען נאכנישט געהערט פון גער, איז למעשה די משטרה טוט אים יעצט חוקר זיין פארוואס ער האט נישט געלאזט גיין צו די פאליס. יעצט למעשה איז געווען אזוי, דאס ווייב האט שוין געוויסט מסתם פונעם בחור, ווייל זי האט געזאגט פאר די פאליס אז ס'איז דא א בחור וואס ער זאגט אז מיין מאן האט זיך געשפילט מיט אים און זי וויל א גט. למעשה האט מען אבער נישט געוואוסט ווער דער בחור איז, און מען האט עס געהאלטן שטיל, ביז ענדליך דער טאטע פונעם בחור איז געקומען מיט א עורך דין, און ער האט פארציילט די גאנצע מעשה פונקטליך, איז במילא געווארן ליסטיג און לעבעדיג. יעצט לויט ווי איך הער, כ'נעם זעקס א האלב און פיר דיסקלעימערס, דער משגיח פון די גערע ישיבה אין אשדוד, האט מען אים אויכעט נאר ארויסגעלאזט מיט א עלעקטראנישן פיס באנד, דאס טייטש זיי ווייסן פונקטליך וואו ער איז אז ער זאל נישט קענען אנטלויפן. איז דער אינגערמאן דער מנוול, דעם האט מען אינגאנצן נישט ארויסגעלאזט. יעצט די מורא'דיגע זאך וואס כ'האב באקומען א ידיעה איז, און כ'האב הנאה פון דעם, איך זאג ענק באמת, ירבו כמותכם בישראל, ווען עטס זאלטס מיך אריינגעלאזט קום איך אויף אשדוד אויף א שבת מיט ענק זיך מיטפרייען. די צוות האבן געמאכט א סטרייק. א שביתה, א סטרייק. וואס איז די סטרייק? פארוואס מען האט עס געוואלט פארשווייגן? עטס ווייסט ווי מיאוס דאס איז אז דו גייסט עס פארשווייגן? ס'איז אנבעליוועבל! יעצט איז זייער שיין צו הערן אז די צוות האלט מיט מיט די ערליכע חברה, נישט מיט די חזירים, און עטס זאלטס ווייטער סטרייקן און עטס זאלטס ווייטער פייטן ביז מען וועט אויסראטן די אלע חזירים פון די ישיבה, און ס'מוז קומען א פוינט וואס דער משגיח זאל אדער רעזיגנירן אדער זאגן חטאתי כ'על עס קיינמאל מער נישט טון ווייל ס'מאכט נישט בעסער די מצב ווען מ'באהאלט עס ס'מאכט עס אסאך שמוציגער לאמיר טראכטן ביז יעצט האמיר נאך פון גער נישט געהאט קיין ערנסטע פראבלעם יא יעצט זיי געבן לייגן אריין מורא'דיגע כוחות אויף קדושה וטהרה פון בחורים יא יא יעצט וועט איינער זאגן ס'די זעלבע שקצים ווי איבעראל נאר זיי האבן ליצמן און זיי האבן גוטע קאנעקשענס אין די גאווערמענט אבער אין אמת איז עס די זעלבע לאו לייפס דאס איז וואס ס'געשעהט ווען דו באהאלטסט. טאמער ביסטו אבער דער וואס דו זאגסט אז מען כאפט, דעמאלטס געב מיר אים ארויס, אה, דעמאלטס ווייזט עס, אה, מען האט יעצט געכאפט איינעם און ביז יעצט איז נישט געווען, און מען האפט אז ס'וועט ווייטער אויך נישט זיין. און בכלל, וואס דארף עס דער משגיח באהאלטן, ער איז נישט איינגעשטעלט אפישעלי אין די ישיבה. אנדערע ווערטער, אונז האמיר אויכעט אזאלעכע. דער חזר טייטלבוים וואס ער איז אוועקגעלאפן, משה אלי', איז אויכעט נישט געווען איינגעשטעלט אין נועם אלימלך, ער האט נאר געלערנט מיט בחורים, און ער האט זיך גענומען אוף פרעמיסעס. ווען ער האט זיך גענומען, עטליכע האט ער געהאט דארט. זיין טאטע האט יעצט חתונה געמאכט יערמי' טייטלבוים אבער ער איז נישט געקומען משה'ל יעצט האט מען אנגעזאגט די פאליס איף ער וואקט אריבער די בארדער פוט טשעינס אן הים ער גייט נאך לויפן אסאך יארן ער קען גיין ווי לעיזער בערלאנד לעיזער בערלאנד האט אסאך געלט און ער האט באצאלט און מען האט אים געגעבן א דיפלאמאטישן פאספארט דארטן ערגעץ אין סאוט אפריקע אין איינע פון די שווארצע לענ. דער. ער קען אויכעט פארן דארט אהין. ער קען זיך צוטשעפען צו לעזער בערלאנד, מיט אים וועט ער קענען שפילן אויכעט, ווייל ער איז א סעקס פריק לעזער. ער וועט אים קענען קישן, ער וועט אים צוריק קישן, און ס'וועט זיין לעבעדיג. יעצט איז דא נאך א מורא'דיגע מעשה, זייער א שוידערליכע מעשה, אז אין סאטמאר אין בארא פארק האט א מלמד מאלעסטעט א קינד. למעשה, אונז האמיר געשיקט די עלטערן זאלן גיין צו די פאליס, מ'לייגט גרויסע דרוק, אז ס'זאל נישט ארויסקומען, אבער איין זאך קען איך ענק זאגן, עטס זעטס דאס איז א חילוק פון היי יאר מיט צען יאר צוריק, דער מנהל האט מיטגעארבעט די גאנצע צייט, ער האט געזאגט איך גיי מיך נישט לייגן פאר קיינעם אין בעט אריין, נאו! ער האט געזאגט קומען אריין, איז געווען אינוועסטיגעיטן, ס'האלט אויף א וועג, מ'האפט אים זייער בקרוב אויפצופיקן. נאר ס'האט זיך דא אריינגעמישט אפאר גוטמאכערס, האט זיך אריינגעמישט, איך וויל נישט זאגן די נעמען יעצט ווייל ס'איז נישט וויכטיג, זיך אריינגעמישט, זיי נעמען קעיר, זיי זעהן ער זאל ווערן אויס מלמד, שריי איך צום טאטן, נארעלע, איך האב א פראבלעם אז ער זאל ווערן אויס מלמד, וועט ער גיין ערגעץ אנדערש, ער דארף גיין אין דזשעיל, ער דארף באצאלן פאר אזאלכע שייגעץ שטיק, למען ישמעו וייראו, סא אונז לאמיר קיינער זאל זיך נישט מישן, און מ'האפט ס'וועט ארויסקומען בקרוב. ס'איז אזא חוצפה שאין כמוה אין אזא צייט ווי היינט, דא שרייט דער מלמד איך האב שוין געווינען, זעהסט כ'האב נאך נישט געווינען, הע, כ'האב קיינמאל נישט געווינען, ס'וועט אייביג זיין חזירים, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, אזוי שטייט א פסוק אין חומש, נאר וואס אוודאי ס'איז בעסער די מנהל ארבעט שוין מיט, און נאכדעם איז דא נאך אסאך, א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא א טאטע אין בארא פארק וואס האט מאנס געווען זיינע אייגענע קינדער די זין און מיט די טעכטער, און די ווייב ווען זי איז געוואויר געווארן איז זי גראד געלאפן צו די פאליס. זי האט געשריגן מען דארף אים איינזעצן, איז געגאנגען דוב היקין, ער האט זיך אריינגעמישט דא, און פאר סאם ריזען האט מען אים נישט אויפגעפיקט, ווייל נארמאל ווען ס'קומט אזא מאמע זיך צו באקלאגן, כאפט מען אן אזא מענטש קודם זעצט מען אים איין, מען מאכט פרייליך מיט אים, יעצט דוב היקין איז דא אינוואלווד, יעצט למעשה מוז מען דאס אויך דורכברעכן, יעצט האבן מיר נישט קיין מורא פאר דוב היקין, דוב הייקינד האָט מורא היינט מען זאָל אים נישט איינזעצן. אונז האָבן אים צוגעפיקסט. ער האָט צוגענומען געלט פון וואָס די גאָווערמענט האָט געגעבן צו היילן קינדער. יעצט איז דאָ נאָך אַ זאַך. דוב הייקינד איז אַ גנב און איך פרעג די גאָווערמענט וואו איז די מיליאָן דאָלאַר. ער זאָגט ער האָט עס געגעבן איינעם פאַר משה בעק. כ'האָף אַז ס'איז נישט משה בער בעק דער פון דער נטורי קרתא. ווייל דו ביסט דאָך אַ באַשוואוירענער כּ"כניק. וויכטיג? ס'נישט וויכטיג. למעשה איז ער יעצט געפארן אויף ארץ ישראל, ס'זעהט אויס ס'דא ביליג פלייטס אויף ארץ ישראל יעצט ווייל קיינער פארט נישט, און ער איז אויך געפארן ווייל איך האב ענק געזאגט פאריגע וואך אז אונז האמער אריינגעמישט די יונייטעד נעישאנס אז מ'זאל אונטערברענגען די גאנצע שייגעצשטיק מיט חאזעריי, און די יו ען ארבעט פעסט יעצט, ס'איז שוין געווען א דיון אין כנסת, איך ווייס נישט וואס דאס האט אנגעדרייט, און לאמיר האפן אז ס'וועט שוין ווערן א ענדע פון די אלע רישות. למעשה איז ער געפארן אביסל מסתמא אדער שטיל מאכן די וואונדן, עס וועט אים אבער גארנישט העלפן, ניין? אונז לאך מיר פון דוב הייקינד, דוב הייקינד דארף וואטשן מען זאל אים נאך נישט איינזעצן, איך האב שוין אפגעקאלט די אלע צייטונגען, איך האב אפגעקאלט אלע אין ארץ ישראל וואס זיי טוען אין דעם, מען זאל וויסן דוב הייקינד איז א פארברעכער, ער האט גע'גנב'עט דא מיליאן דאלער, ער און אנדערע האמיר אויכעט גע'גנב'עט, יעצט דעם אנדערן האט מען שוין אויפגעפיקט, ער גייט זיצן מסתמא. און אונז וויל מיר אים אויכעט אויפפיקן ער זאל אויך גיין זיצן און זיך אויסלערנען, נישט מיט קינדער געלט הייבן אן. עניוועי האב איך זיי געזאגט זאלטס נישט הערן וואס ער זאגט, טוטס אים נישט אינטערוויוען, ער זאגט ער קומט אויפטון פאר סעקשועל אביוז, נו וועט ער זאגן אז די מיליאן דאלער איז געגאנגען ווייל ער האט געמוזט מאכן א טריפ אויף ארץ ישראל, ארץ ישראל האט א בודזשעט, אונז האמיר א בודזשעט. מען קען דאס נישט מישן, ער איז א גנב, ענד וואטעווער הי סעז דאונט בעליוו הים. זאג איך נאר איין זאך געב איך אים קרעדיט, בשעת ווען ער האט זיך אריינגעשטעלט אין די מערכה האט אים יעדער געזאגט ביסט משוגע די רבנים וועלן דיך ארויסווארפן, זאגט ער איך האב שוין גענוג יארן געהאט דא, אז מען וועט מיך ארויסווארפן באדערט מיך נישט. למעשה איז זיין טיפע כוונה געווען אז ער האט זיך צוגעשטעלט צו די מערכה האט ער געקענט ברענגען מיליאנען פון די גאווערמענט, און שעלדאן סילווער האט אויך געברענגט אויף מאנהעטן עפעס פֿיר און האלב מיליאן דאלער, און זיי האבן אלעס פארטאכלעוועט, און אונז זעמער ארויס סיי קעגן דוב הייקינד סיי קעגן שעלדאן סילווער, נאר דוב הייקינד איז געווען אין מארלאנד קאמישן אים אויסצופרעגן, און דער גאווערנאר האט עס מבטל געווען, אבער מען שלאגט זיך נאך אויף דעם. עניוועי, איז דער דוב הייקינד. זיין כוונה איז געווען פארוואס ער האט געברענגט דרײַצן טעלעוויזשען סטעישענס מיט רעדיא סטעישענס ווייל ער האט געוואלט ברענגען געלט איז דאך אין די אסעמבלי און ממילא וועט ער קענען לעבן פאר אייביג מיט מיליאנען דאלער אבער אונז האמיר עס אים אפגעשטעלט ער באקומט גארנישט מער ער דארף נאך געבן א חשבון אויפן אלטן געלט איז דאס האב איך הנאה פון אים ווייל אונז וואלט מיר קיינמאל נישט געקענט מאכן אזא פירסום ווי ער האט געמאכט. האב איך אזוי געזאגט אין איזריעל, דאונט טראסט הים א דיים, ער איז א קרוק, א גענגסטער, ער איז א לאו לייף, ער איז היער אנלי פאר די מאני, סאו אונז ווינטשן מיר אים ער זאל פארן, ער איז שוין געפארן, און ער זאל צוריק קומען, ער זאל פארקויפן באלאוני אז ער טוט פאר טשיילד פראטעקשן, איינער וואס ארבעט ביי אים אין אפיס זאגט פאר איינעם. זעסט דוב הייקינד טוט פאר טשיילד פראטעקשאן זאגט ער נחום ראזענבערג האט געטוהן און נחום ראזענבערג טוט זאגט ער נחום ראזענבערג? ווער איז נחום ראזענבערג? זאגט אים יענער אז דו ווייסט נישט ווער נחום ראזענבערג איז מיט טשיילד פראטעקשאן דעמאלטס האט דיך דוב אמת'דיג ברעינוואשד דעטס וואט היז אפיס לוקס לייק. שוין יעצט לאמיר גיין ווייטער רבותי עס קומט חנוכה מענטשן וועלן אנהייבן צו גיין נאך געלט ס'דא אלמנות ס'דא. פלעצער, מען טאר קיינמאל נישט אריינלאזן קיינעם, איך בעט יעדע אלמנה איז פטור פון צו געבן צדקה זאל נעמען א צדקה פישקע און יעדעס מאל איינער קלאפט ביי די טיר זאל זי עס אריינלייגן אין די פישקע לעילוי נשמת איר מאן צי כדומה, נישט אריינלאזן א פרעמדן מענטש. און איך בעט אויכעט נאכאמאל מען זאל נישט לאזן בחורים גיין נאך געלט, כ'האב ענק שוין געזאגט, אסאך מאל דאווענען זיי אינגאנצן נישט און אסאך מאל דאווענען זיי, ס'איז דא דא א מנין ס'הייסט תרח'ס מנין, עס דאווענט, איך ווייס. צען נאך זעקס דאווענען זיי שוין, דאס איז נישט געפערליך, נאר דארט דארף מען אנטון סיעט בעלטס ביים דאווענען, ווייל טאמער מען פארט אזוי שנעל, די מינדעסטע שארט סטאפ האקסטו אריין אין די וואנט, זייער שחרית מיט קריאת התורה דויערט איך ווייס צווישן פינף און צען מינוט, ס'איז געמאכט פאר אזאלכע מענטשן וואס דארפן לויפן צו די ארבעט און צופרי קען מען נישט אנהייבן צו דאווענען. און די בחורים וועלן דארט דאווענען, דו דארפסט, ווען א בחור גייט נאך געלט פרעג אים אנטשולדיגט האסט שוין געדאווענט? טאמער נישט געב אים נישט קיין געלט, טאמער זאגט ער אז ער האט שוין געדאווענט פרעג אים וועלכע מנין, אויב נישט ביסטו ממש, דו ביסט א מחזיק ידי עושה עבירה, דעטס וואט יור דואינג, דער בחור איז מחיוב צו דאווענען נישט צו גיין נאך געלט, און די ישיבות האבן זייער אסאך געלט, זיי ברויכן נישט די פאר סענט, און מען דארף זען אז דער חנוכה זאל דורך גיין בקדושה וטהרה, מען דארף זען ס'זאל נישט געשען קיין אומגליקן, מען דארף זען ס'זאל נישט געשען קיין. סעקשועל אביוז, און מען דארף זייער וואטשן אויף די קינדער ווייל ס'נישט דא געהעריג קיין חדר. נאך א זאך זאלט עטס געדענקען, יעצט זענען די קורצסטע טעג וואס ס'איז דא. די מלמדים האבן א מנהג אויסצונוצן די קורצע טעג, זאגן פאר א בחור'ל צו פאר א יונגעלע, ביסט נישט צו גוט אין חדר, ווען אלע קינדער גייען אהיים וויל איך מיט דיר רעדן דא. דארף מען דער בחור זאגן צו דאס יונגל פארן מלמד, כ'בין מסכים מיט דיר צו רעדן, אבער ס'מוז זיין דא נאך צוויי יונגלעך. קיינמאל נישט לאזן די קינדער רעדן אליינס מיטן מלמד, ס'מוז זיין נאך צוויי, עט ער אויסהערן אז דער רבי זאגט ער איז נישט גוט, ער קען נישט גוט די חומש מיט די גמרא, איט מעיקס נאו דיפרענס, ס'וועט זיין אסאך ארגער אז דער רבי קען אים טאטשן, און דאס זאלט עטס אויסלערנען די קינדער, א מלמד זאגט איך וויל רעדן מיטן קינד, כאטשיג ס'איז דא ווידיאו, ס'איז דא אלעס, נאר ווען מ'לעשט אויס אלע לייטס און ס'איז חושך, כאפט נישט די ווידיאו אויך, און ס'ווענדט זיך וואסערע ווידיאו מ'האט. על כל פנים ס'איז גענוג אז די מלמד איז זיך מייחד מיטן, אבער ווי וואנט די האול פיקטשער, סאו דאס זאל מען אויסלערנען די קינדער. די רבי וויל מיט די רעדן, ס'מוז זיין דארט נאך צוויי קינדער. די רבי וויל גיין א שפאציר אין וואלד, ס'מוז זיין נאך צוויי קינדער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, איינער האט עדווערטייזט א געטרייער פארלעסליכע אינגערמאן איז גרייט מיטצונעמען אייער קינד אונטער זיבן יאר אויף שבת חנוכה קיין אומאן צום ציון פון מוהר"ן צו ר' נחמן און באקומט די הבטחה פונעם הייליגן צדיק, זיי זאגן נאך אז ר' נחמן האט געזאגט אז ווער ס'עט קומען צו אים אונטער די פאר די זיבן יאר עט גיין אונטער די חופה מיט א ווייסן קלייד, כ'האב ענק שוין געזאגט, די אלע זאכן וואס מ'זאגט נאך פון ר' נחמן, דאונט ביליוו איט. וואס ער ברענגט נישט אין ספר, צו וואס ר' נתן האט געשריבן, די אלע זאכן איז שוין צוגעקומען נאכדעם. איך בין געזעסן אמאל וואו א גרויסע ברסלב'ער משפיע איז געזעסן איך האב געבויעט די מקווה, און האט זיך געזונגען עפעס אויף ענגליש א גוי'אישן לידעלע. זאג איך ביסט משוגע? דאס זינגט מען? זאגט ער כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, איך בין א בעל תשובה, איך קען די לידעלעך. די אלע זאכן וואס די בעל תשובות האבן אריינגעברענגט, איי דאונט טראסט. עניוועי, דאס איז געזאגט געווארן ווען ס'איז אלעס אין די גוטע צייטן, שטעל דיר נאך פאר אז היינט וואס יעדער איינער איז פארכאפט אין משכב זכר, שו"ע ערוך שטייט רוב ישראל זענען נישט נחשד אויף משכב זכר, זאגן שוין גראדע טורי זהב מיט אלע, היינט איז אנדערש, גייסט אים מיטשיקן א זיבן יעריג אינגל? נא וועי! אויסער דעם ס'איז דארטן דא גרויסע סכנות יעצט וועגן די געפארעכצער, מ'שיסט אראפ פליגערס, ס'איז א מלחמה, רוסלאנד מיט טערקיי, און דערווייל הייבן זיך אויף די אוקריינער דעם קאפ, אבער אויסער דעם, די אייסיס חברה קענען ענק דארט באפאלן אינמיטן די נאכט און שעכטן ענק אויס אלע, ווי מעגט עטס דארט זיין אפילו היינט? איז גייט מען נאך מיטשיקן א יונגל? און שטעל דיר פאר, דער יונגערמאן דער האט א מורא'דיגע דיזייער פאר א יונגל פון זיבן יאר, אונטער זיבן יאר, שטעל דיר פאר וואסערא חזיר ער איז. ער גייט מיטנעמען א יונגל? רבותי, לאמיר אויפהערן די גארביטש, לאמיר שוין לעבן אין ריאליטי. עניוועי, ער זאגט ער רופט יוד קוף, כ'ווייס נישט וואס דאס איז, זיין נאמבער איז עיט פאר פייוו פאר סעווען עיט פייוו ניין פאר פאר און לאזט א מעסעדזש. רבותי, לאזטס א מעסעדזש, דו חזיר דו מנוול, ווערטס געוואויר קודם ווער ער איז, נאך דאס זאלטס לאזן א מעסעדזש, דו חזיר דו מנוול, דו זאלסט נישט נאכלויפן אונזערע קינדער ווייל אונז גיימיר דיך איינזעצן. ממילא וועט ער האבן א קלארע מעסעדזש אז נישט נאר מען שיקט נישט קיין קינד, נאר אונז ווייס מיר וואס ער וויל. שוין, יעצט מיר גיין ווייטער. מ'האט מיך אפגעקאלט, כ'ווייס נישט פונקטליך ווער, און געזאגט אז ס'איז דא דער נעכטנשטערן, מארגנשטערן, איך ווייס וויאזוי ער הייסט, שארמאשער רב, איך קען אים נישט, איך ווייס נישט ווער דאס איז, איך ווייס נאר אז ער האט אונטערגעשריבן קעגן מיר, קאלן זיי מיך אפ אז ער האט נעבעך קענסער און ער האלט ביים פייגערן, און זאל ער טאקע פייגערן, כן יאבדו כל אויביך ה'. ער האט זיך דאך נישט מיט מיר געשלאגן, ער האט זיך געשלאגן מיטן אייבערשטנ'ס קינדער. מיטן רוח אפינו משיח השם, איינער פון די קינדער גייט זיין משיח, באט עניוועי ס'אינטערעסירט מיך נישט, קאלן זיי מיך אפ און זיי זאגן מיר אז זיי ווילן אריבער קומען א משלחת מיך איבער בעטן, די רבי איז אמאל געווען אין ארץ ישראל די דברי יואל און ער האט באליידיגט דעם זשמיגראדער רב, און ער איז געווען א צאנזער אייניקל, ס'האט אים זייער געבאדערט פארוואס די רבי האט אים באליידיגט, עפעס אריינגעזאגט א ווערטל, געגאנגען דער זשמיגראדער געשיקט צוויי שלוחים און ער געזאגט אז. עפעס ער איז נישט מוחל פארן רעבן נאר טאמער די רעבע קודם האט ער געבעטן א סכום געלט און נאכדעם האט ער געזאגט ער איז נישט מוחל נאר אז די רעבע מיז עס אים אליין קומען ברענגען אזוי געווען די רעבע האט מסכים האט אים געשיקט געבן דאס געלט האט ער געזאגט ניין די רעבע מיז אליין קומען די רעבע געקומען מיט אלע שמשים מיט די גבאים מיט די נאנטע מענטשן שוין און פרעגט אים די רעבע נו ביסט מיר מוחל זאגט ער כזאג דעם רעבן דעם אמת פאר אזויפיל כבוד און אזויפיל געלט קענט איר עס נאכאמאל טוהן ניין סנאר א דזשאוק איך דארף נישט זיין געלט עניוועי זאג איך פארן עולם, וואס האט ער מיך איבערצובעטן? קודם כל האט ער געטון אן אנדערע אסאך עבירות אויך, ער האט געטשעפעט רבי אהרן איז דער רב פון שטאט, און איך האב אלץ געזאגט פאר די פארשאלטענע בני יואל, יו דאונט לייק איט? מאוו אוועי, קענסט נישט איבערדרייען די שטאט וועגן דעם, מופטס אוועק. מאנרא שוין באלד אויכעט אווערלאודעד, די פרייז ווערט דארט זייער טייער, סאו וואס האט עטס פון דעם גאנצן מאנרא? אויף דעם האט מען מחלל שם שמים געווען אזויפיל יארן? עניוועי, זאג איך אים, און נאך א זאך זאלט איר פארשטיין, רבי עקיבא האט זיך מוסר נפש געווען פאר'ן אייבערשטן, שיצתה נשמתו באחד, אונז ווייסן מיר, אלעס וואס אונז טוהן מיר פאר'ן אייבערשטן, זענען מיר זיך מוסר נפש פאר אים, און ס'איז נישט די פשט איז אויב כ'בלייב לעבן דעמאלטס איז גוט און טאמער נישט נישט, ניין, אונז זענען מיר זיך מוסר נפש פאר די בעטער אר פאר די ווארסט. ס במילא איך בין זיכער אז דער שארמאשער רב איז נישט געגאנגען אונטערשרייבן אנע דעם וואס ער האט אויסגעהערט אפאר וואכן דעם האטליין, ער האט געזען דאס מען נבלות, ער האט פארשטאנען אז וועגן דעם דארף מען מיך ארויסווארפן פון כלל ישראל אז אונז זאלן נישט האבן קיין שול ווי צו דאווענען, ער האט פארשטאנען אז דאס גייט קענען ווי מען זאגט אויסגיסן זיין בלוט סיי אים און זיין משפחה, האט ער דאס אלעס פארשטאנען, נו אז ער האט דעמאלטס געהאלטן אז מען מוז עס טון און וועגן דעם איז אים נגזר געווארן מיתה ער זאל פייגערן יונגערהייט זאל ער פייגערן, זאל ער זאגן רבונו של עולם איך נעם אויף מיר די מיתה. כ'האב געטון דיין רצון. איך האב אויך אזוי געטון. איך האב געוואוסט איך גיי אריין אין א בלוטיגע מלחמה, און איך האב געוואוסט ס'וועט מיך קאסטן, און ס'וועט קאסטן מיינע קינדער, און ס'וועט קאסטן מיינע אייניקלעך. כ'האב געזאגט, ליסן, מען קען נישט מער טאטשן די קינדער. סאו ברוך השם אבי איך בין ארויסגעגאנגען א געווינער, אבער דאס איז נישט מיין זאך, דאס איז ווייל דער אייבערשטער האט עס אזוי געפירט. ווען נישט, וואלט איך מיר אפגעווישט די נאז און, איך וואלט געגאנגען וואוינען ערגעץ אין. אין טולסא, אקלאהאומע צו ווי. איי מין איטס נאו דיפרענט, סאו דו האסט געטון דעם רצון השם און דו האסט באצאלט א ביטערע פרייז, האסטו אויך נישט קיין ברירה, סאו קום נישט יעצט מיך איבערבעטן, איך בין זיכער ער האט עס געטון לשם שמים און ער האט מברר געווען אויף אלע צדדים פונקטליך אז דאס גייט אונטערברענגען אידישקייט, איך בין אזוי זיכער, איך האף אזוי, עניוועי, און זיכער בין איך אז נישט, נאר איך האף אזוי, איז על כפנים וואס האט ער איבערצובעטן אז ס'איז נגזר געווארן מיתה וועגן דעם ווייל ער האט געטון דעם רצון השם, איז דאך אזוי ווי רבי עקיבא וחביריו. ווייל די רוימער קומען נישט און זיי האקן דיר נישט אפ דעם קאפ, בעיסיקלי באצאלסטו יעצט א פרייז, סאו דאנט ווארי עבאוט איט, זאג איך אים מיט גרויס שטאלץ, טעיק איט אפאן יורסעלף, לאו-לייפס וואס איר זענט. און נאכדעם זאג איך אז איך פארשטיי נישט, קודם האב איך געזאגט ס'איז דאך דא אסאך אנדערע עבירות וואס ער האט געטון, ער האט באליידיגט דעם רבי אהרן אלע יארן, ער האט צעבראכן די גאנצע הנהגה, און צווייטנס האט ער געטון וואס ער האט געהאלטן אז ער טוט פארן אייבערשטנ'ס וועגן און דאס איז ריכטיג, און דריטנס זאג איך אים פארוואס שיקט ער איינער זאל קאלן אויפן טעלעפאן? קודם, ער אליינס האט אונטערגעשריבן, זאל ער אליין צוקאלן. און צווייטנס, זאל ער ארויסגעבן מינימום העלפט וויפיל ער האט ארויסגעגעבן בריוון קעגן מיר. ס'איז געשטאנען וואכן חדשים אין איד און בלאט און אין צייטונג. ס'איז געשטאנען אין יעדע גאס אויפגעקלעבט פלאקאטן. דארטן ווי מיין עלטערן, הריני כפרת משכבו, האבן געוואוינט, יעדן אינדערפרי געווען טויזענטער פלאקאטן. די איינציגע מזל איז געווען אז מיין טאטע איז א איד וואס האט אים נישט אינטערעסירט די אלע שטותים און ער האט אין לעבן זיך נישט אפגעשטעלט אויפצוהייבן א פעיפער. סא די אלע רישות זאל מען יעצט געבן א וויש אפ? ניין. דו האסט אונטערגעשריבן, רשי זאגט על פי שניים עדים על שלשה יקום דבר זאגט רשי משווה שניים לשלשה. נע, מען קען זאגן אז לאמיר זאגן ס'איז דא עדים זוממים, עם, וועט דער דריטער זאגן איך בין דאך שוין נאר געווען א דריטער, די ערשטע צוויי איז דאך שוין געווארן נגזר מיתה אויף אים, מילא האבן מיר נישט אין דעם קיין שום אחריות אז מען האט יענעם געגאנגען הרג'נען, צו מען האט אים געוואלט הרג'נען. זאגט דער פסוק ניין, עטס ווערטס גערעכנט ווי איין באדי, איין ענטיטי, און ממילא זענט עטס אלע שולדיג. די אלע אכט און דרייסיג זענען די זעלבע רוצחים שקצים, און כ'האב ענק שוין געזאגט אסאך מאל, קאלטס מיך נישט ביי יעדע אינצידענט און ווילטס. זאגסט אים זיין גוט מאכער, ניין דאונט דו איט, קודם איך האלט נישט ביי מוחל זיין קיינעם, ווייל עטס האטס נאכנישט אראפ גענומען ענקער רישות די אלע צעטלעך, נישט וואס עס שטערט מיך, היינט שטערט עס מיך שוין נישט, באט יו העוו טו אנדערסטענד אז דו ווילסט פון יענעם עפעס מוזטו יענעם געבן אויך עפעס, סאו דו וועסט בלייבן מיטן זיגל און וועסט מיך שטילערהייט קאלן איך דארף דיר מוחל זיין ער גייט שטארבן, שטארבן זאלסטו אזוי ווי יעדער, כמות אדם תמותון, דיך אריינלייגן אין קבר און די ווערעם וועלן דיך עסן, וועסט ארויפקומען אויף יענע וועלט און וועסט דארט געבן א דין וחשבון. האסט גענומען א מענטש על לא דבר, איך האב דאך דיר געבויעט די מקווה אין די בני יואל, דו שייגעץ דו רשע דו הונט, מארגענשטערן נעכטענשטערן, איך בין געשטאנען דארט כ'האב עס געבויעט, די בארנס חברה האבן געסטראשעט אז מ'וועט הרג'נען, מען האט מיך געסטראשעט מיט אלע סטראשונגען, בין איך געשטאנען כ'האב עס געבויעט, כ'האב עס גענדיגט בויען, כ'האב עס געקאשערט, ס'איז געקומען רב חזקאל ראטה אויכעט, ס'איז געקומען אנדערע מורה הוראה'ס, און אלל אוו א סאדען בין איך געווארן א דער דער גרעסטער לאו לייף אין די גאס. מארגענשטערן, דו מיט אלע וואס האבן אונטערגעשריבן זאלן אזוי ענדיגן. יונגערהייט, אלע זאלן זיי גיין א גאנג. פארוואס? ווייל עטס וועטס ענק אויסלערנען נישט צו טשעפען מיט קינדער. נישט פאר נחום ראזענבערג. נחום ראזענבערג לאכט פון ענק. נחום ראזענבערג האט מיט ענק גארנישט. ער האט ענק קיינמאל נישט גורס געווען. כ'האב אלץ געהאלטן אז די קליקע בני יואל מיט די רעבעצן. זיי האבן דעם רעבן אזוי אראפגעברענגט, דער סמך מם אליין האט נישט געקענט אזוי אראפברענגען דעם רעבן, האסט געמאכט א פערפעקט דזשאב, די רעבעצן אינאיינעם מיט די בני יואל, ווען זי האט נישט די בני יואל אדער די בני יואל האבן נישט זי, וואלט מען נישט געקענט מאכן אזא מעסטער דזשאב אזוי צו צו פיצלען סאטמאר אויף פיצלעך פיצלעך. סאו די אלע רבנים וואס האבן זיך געזוכט כבוד זיי האבן אנגעהויבן מיט קינדער גייען באצאלן א פרייז, אזוי זאגט די גמרא, חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה, הם שחבלו באחרים פטורים, אחרים שחבלו בהם חייבים, אלע טוטס באצאלן א פרייז, און קאלטס מיך נישט אפ, אלס מיר אויס אז כ'וועל אים מוחל זיין וועט ער נישט געזונט ווערן, און א דין וחשבון וועט ער מוזן אפגעבן פאר די אלע מעשים, און בכלל דאס אז יעדער האט גענומען אן הנהגה יעדער דיין איז ארויס קעגן יענעם האט אפילו יענעם נישט גערופן, דאס האט דאך אונז אונטערגעברענגט, דאס האט אונטערגעברענגט די גאנצע הנהגה פונעם רב, דאס האט דאך אונז אונטערגעברענגט. יעדער ראצער. שלום לאופער האט געהאט א זון דער וואס איז געשטארבן. בעריש לאופער. א משוגענער געווען. א צודרייטער. ער מיטן רויער זוהן איז חיים יעקב. אמאל בין איך געווען א א יונגל אין בית מדרש איז קומען א איד מיט א רעסיט ביכל ער גייט פאר מזרחי. בקיצור איך בין געגאנגען מיט אים גראד צוגעשטופט ביז צום רעבן יא וועל איך זאגן ביז דער רבי וועט שרייען אויף אים. דער רבי רופט אים צו שטילערהייט און פרעגט אים זאג מיר דו באקומסט קאמישן זאגט ער יא. האט אים געזאגט וויפיל ער האט באקומען, האט דער רבי געזאגט איך געב דיר פופציג דאלער בימים ההם, פופציג דאלער, אבער דאס איז נישט פאר זיי, דאס געב איך פאר אייך, איר דארפט האבן פרנסה, זעט אויס א איד א שומר תורה ומצוות, קומען דער חיים יעקב דער שייגעץ מיטן שייגעץ בעריש לאופער אויף יעדן געשריגן שייגעץ מזרחי שמחי בכי, ווער זענט איר? ווען דו שרייסט אויף אזא איד דו ווייסט וואס דו טוסט מיט אים, דו הרג'סט אים אוועק. סאו וועט מארגענשטערן, נעכטענשטערן, אויך פגר'ן, וואטס די ביג דיעל? די אלע וואס האבן געטשעפעט מיטן רבי'ן האבן עניוועי נישט גוט באצאלט. משה מרדכי פרידמאן וואס האט עס געמיינט כולו קודש כולו לשם, האט אויך געהאט פראבלעמען מיט זיין שטוב, די פרוי איז אים נעבעך אוועק, די קינדער, נישט יעדער איז אזוי געלונגען. דו קענסט נישט טשעפען מיט מענעדזשמענט. דו קענסט זאגן דיין מיינונג אז זיי טוען נישט גוט, און דו גייסט אוועק, און דו ביסט מוחה פון אינדרויסן. אונזער הייליגער רבי האט מוחה געווען קעגן די אגידה, קעגן מזרחי, קעגן די מדינה, אבער נישט געגאנגען שיסן באמבעס קעגן זיי, ער האט געזאגט זיין מיינונג און האט זיך אוועק געצויגן, און די חוצפה איז א מורא'דיגע חוצפה וואס מען האט אויסגעלערנט די יוגנט, יעדער משוגענער נעמט זיך שרייען, ס'איז דא א מענעדזשמענט, רבי אהרן איז א מענעדזשמענט, ער איז א קרומע מענעדזשמענט, געזונטערהייט, אבער ער איז א מענעדזשמענט. אז מען האט אים צובראכן האט מען צובראכן די גאנצע הנהגה, און ער האט שוין נישט געהאט מער קיין כח זיך צוריק צו שטעלן און צו שלאגן, איז עס געבליבן אז ער איז רב אבער ער טוט גארנישט, ער לייגט נישט אריין כוחות אין חינוך, ער האט דארטן גאנצע ישיבות און די חברה זענען אויף דראגס, זיי האנדלען מיט די וואלוטן, אז מען צוברעכט א מענטש האט מען אים צובראכן, נאכדעם האט מען אנגעהויבן מיט חתן כלה, זיי זענען גארנישט שולדיג, זיי זענען געגאנגען געהעריג אונטער די חופה כדת משה ווי ישראל האט מען אנגעהויבן צו מאכן א שטינק, זיי האבן יא כשר חתונה געהאט, נישט כשר חתונה געהאט, כ'רעד נישט פון די גט מעשה, כ'רעד פון דעם ווייל אהרן האט זיך איינגערעדט אז נאר ער מעג זיין מסדר קידושין פון ניו יארק ביז טעקסעס, ביי די וועי אהרן, ביי מיר אין יאבאלע אין טעקסעס ביסטו נישט, דארט בין איך רב, יעצט איך בין נישט קיין חסיד פון ר' אהרן נאר איך האלט נישט אז מען מעג אונטערברעכן מענעדזשמענט, איך וויל ענק פרעגן זלמן לייב איז א בעסערע מענעדזשמענט? די זעלבע גארביטש, און אין אנדערע ישיבות, די שאפראנער ישיבה איז א בעסערע מענעדזשמענט? די זעלבע גארביטש, ער האט געהאלטן אלע חזירים אלע יארן און פארטיג. ר' מאטעלע'ס בית חינוך איז געווען בעסער? די זעלבע גארביטש, ר' מאטעלע האט ארויסגעגעבן אזאלכע טינופות יונגלעך און מיידלעך און בחורים אינגעלייט ס'איז אנבעליוועבל. קודם האט ער יעדן אוועקגעמאכט. כל הלהוט אחר הראוה לסוף מאכילין אותו מבשרו. ער האט געשריגן מ'טאר נישט עסן ער האט אויסגערופן מ'זאל נישט עסן פרענקפורטערס. א וואך שפעטער האט אים ר' משה ניישלאס געקאלט, איך בין געווען גוט פאר דיינע שאלות נשים ס'איז אויך כריתות, און איך בין גוט פאר דעם אויכעט, און האט אויסגערופן מען זאל שוין יא עסן פרענקפורטערס. איי וויאזוי האט זיך ר' משה געלאזט פאפן, ווייל דעמאלטס טאג איין טאג אין יאר האט מען גע'שחט'ן כשר, מען האט גע'טובל'ט די בהמות אויך פארדעם, אין א כשר'ע מקווה, יעצט ווייס ער נישט וואס ס'גייט אז מען רופט אראפ א רב, מען גרייט זיך צו, ווען ס'איז געקומען צו מאכן די מקווה פאר די בני יואל האב איך עס נישט געוואלט מאכן ווייל איך האב דאס געטענה'ט, איך גיי נישט קעגן מענעדזשמענט. הרב חזקל רוט האט מיך געזאגט אז הרב אהרן איז נישט באגלייבט אויף קיין מקווה, ער קען נישט מיט אהער מיט אהין, און ער האלט איך זאל עס מאכן, און אזוי וועט עס פארבעסערן יענע מקווה אויכעט, געווען אסאך באלאני, נאר וואס, ער בעט מיך מאך א מקווה האב איך עס געמאכט, אבער למעשה, איך בין קיינמאל נישט קעגן מענעדזשמענט, ווייל איך זעה נאכנישט די אפאזישן וואס זיי האבן אויפגעטון, איך זעה די בני יואל נעמט די אלע פראגראמען וואס סאטמאר, אין פאקט זיי נעמען עס דורך סאטמאר, זיי האבן די אלע זאכן, זיי האבן סקול באסעס, זיי האבן וואס דו ווילסט. וואס האבן זיי נישט? זיי האבן אלעס. זיי האבן נאר נישט די רעבעצן מער ווייל די רעבעצן איז געשטארבן. איך ווען כ'האב געמאכט די מקווה פאר זיי צו ווען כ'האב געהאט מיט זיי צו טון כ'האב זיי קיינמאל נישט גערופן די בני יואל כ'האב זיי גערופן די בני בלהה און בני זלפה פארשטייסט? שוין יעצט איז דא נאך א מעשה ס'איז געקומען א בער און ער האט שיער דערהארגעט מענדל דעם משוגענעם פון גיבערס ר' מאטעלע'ס זון. סאו, דער עולם קוקט עס אן נעבעך נעבעך. מענדל, דער אייבערשטער וויל דיר ווייזן וויאזוי ס'פילט אז מ'מאלעסטעט א קינד. די פעין וואס דו גייסט דורך, דאס גייען זיי אויך דורך. נאר דו וועסט עס דורכגיין און וועסט ארויסקריכן, זיי וועלן בלייבן דערמיט ביז משיח קומט. און קען זיין דו וועסט אויך בלייבן דערמיט. כ'ווייס נאכנישט וויאזוי דו וועסט ארויסקומען. יעצט קומען וואס ער האט געזאגט, אוי, מענדל, מענדל, דעם רעבינ'ס זון, דעם רעבינ'ס זון, הרב הגאון מענדל. פארגעסט אז ס'איז דא א דרייווער אויכעט. א טאג שפעטער ווען מענדל איז שוין געווען סטעיבל האט מען שוין זיך דערמאנט ס'איז דא א דרייווער אויך. ס'איז געווען פאריגע וואך איינער ליאן, מ'האט אים אינטערוויאט. מ'מאכט א גאנצן ברייטל און היט פון דעם ליאן. ער איז דאך דארטן ביי אונז איינער פון די שותפים. ער איז א מחלל שבת בפרהסיא, ער איז אן אוכל נבילות אין יום כיפור. ער האט מורא געהאט צו האבן קינדער ווייל ער איז געווען אין לאגער און געזען ווי מ'הארגעט קינדער האט עס אים געבליבן א דיפעקט אינעם מח, ער האט זיך נישט צוריקגעשטעלט. פון דעם מאכט מען א גאנצן ברייטל אין צייטונג. טשי, אז עטס האלטס שוין דארט, כ'וויל ענק זאגן, ס'איז דא א ספינאזע און ק ש טשארטס קענט איר אויכעט שוין אריינשטעלן אין ענקער צייטונג. וואט א שעים! דאס איז עס, אז איינער מוז שרייבן, מוז ער. אמאל האט איינער גערעדט זייער שיין ביי א דרשה, האט אים דער חתם סופר געקאמפלימענטעט איר רעדט ווי א רב. בקיצור, א שטיק צייט שפעטער האט דער חתם סופר עפעס געוואלט איינפירן די קהילה, ער איז געווען ראש הקהל, ער האט נישט געוואלט. האט ער געזאגט פארן חתם סופר האסט דאך מיר געזאגט אז איך רעד ווי א רב, זאגט ער דו פארשטייסט נישט, א רב מוז רעדן ביי יעדע שמחה, ביי לוויה, ביי חתונה, ער מוז רעדן, ממילא אמאל רעדט ער יא צו די זאך און אמאל נישט צו די זאך, איז גוט דאס האב איך געמיינט א רב, א רב ווייל א רב מוז רעדן, די זעלבע אויכעט, אונז האלט מיר שוין דארטן, דער צייטונג מוז ארויס קומען יעדע וואך און ער מוז זיין אנגעפאקט, ווייל אז ער איז אנגעפאקט נעמט מען שוין אריין ליאון אז ער זאל זיין דער גאנצער זאגער ווי אזוי עס איז געווען ביי ווארלד וואר טו, שעים אן יו פארן גאנצן איד. כ'האב אויך געוואלט מעורר זיין דעם עולם, אזוי ווי ס'טוט זיך א גרויס געפארעכטס יעצט אויף מאנטריאל, מיטן נאמען אז מ'פארט צום טאהשער רעבין, צו מ'פארט צו נישט ווייס איך נאך נישט, נאר אין מאנטריאל דער מקום הזימה איז דאס גרעסטע, כ'האב ענק שוין געזאגט אסאך גרעסער ווי אין ניו יארק, אסאך גרעסער ווי אין אמעריקע, בפרט נאך אין קוויבעק, און מענטשן וואס זאגן זיי פארן צום טאהשער רעבין, דערווייל ווען זיי פארן זינדיגן, כ'האב אמאל געזאגט פאר ר' לייביש'ן אז זאלסט וויסן אז אין אנטווערפן איז די גרעסטע מקום זנות, פון יוראפ, פון די גרעסטע, ס'איז דא משכב זכרים באוט, ס'איז דא בארס אין משכב זכרים, ס'איז דא פאר מיידלעך, ווען מען פארט צו ר' יענקעלען צום ציון אויפן וועג אין האלאנד באגעגנסטו אפאר מאל פון די שמוציגע פלעצער, האב איך אים געזאגט מען דארף האבן א קאנטראל אויף די אינגעלייט וואס זיי קומען, איז די ענטפער איז געווען אז ער איז נישט רב אין די שטאט. למעשה אבער דער ר' לייביש איז מער רב אין די שטאט ווי ר' מיילעך איז אין מאנטריאל. סא וויל איך זאגן אן עולם מ'זאל זייער וואטשן אז דו האסט א אינגערמאן וואס ער פארט צום רעבן מאך זיכער אז ער פארט דארט ס'פארט ביי צוויי דריי מיטאמאל און מאך זיכער אז איז יעדער איז אין איי קאנטעקט די האול טיים נאכדעם דארף מען וויסן נאך זייער א וויכטיגע זאך אז ווען מ'פארט זאל מען וואטשן מ'זאל חלילה נישט פארן העכער'ן ספיד לימיט מ'האלט אין איין כאפן אינגעלייט ס'איז שוין נישט ווי אמאל אבער מ'כאפט נאך און מ'זעצט איין מ'נעמט צו די קאר ס'איז יענע צרה יענע בהלה און מ'דארף אויך וואטשן די דרייווער לייסענס עס זאל נישט זיין סוספענדעד, יו העוו טו בי ווערי קערפול, און ממילא זאל יעדער איינער וואס ער האלט ביים פארן זאל זיך טשעקן די דרייווער לייסענס, די רעדזשיסטרעישן, די אינשורענס, אלעס וואס מען דארף, און אויך די טייערס, און טאמער מען דארף זאל מען לייגן סנאו טייערס, אלעס וואס מען דארף זאל מען צושטעלן. יעצט וויל איך רעדן. אין א גרויס אריכות וועגן א וויכטיגע זאך. ס'דא א לאו אין די תורה, לפני עיוור לא תתן מכשול. זאגט רשי. ס'איז א גמרא, זאלסט יענעם נישט געבן קיין שלעכטע עצה, און די תורה לאזט אויס ויראת מאלקיך אני ה', זאגט רש"י איך בין דער אייבערשטער, איך ווייס צו דו האסט עס געמיינט אמת'דיג פאר אים א טובה, צו דו האסט עס נישט געמיינט פאר אים א טובה. שוין, דאס איז א פסוק אין חומש. יעצט, ווען א מענטש געבט יענעם א שלעכטע עצה, נישט אייביג קומט עס ארויס, רוב מאל קען ער אפילו נישט וויסן אז מ'האט אונטערגעשטעלט איינעם ער זאל דיר געבן א שלעכטע עצה, אבער דאס איז נישט וואס איך וויל קומען דערצו, איך וויל קומען דערצו צו אן אנדערן פונקט, ווען דו נעמסט א קינד און דו מאכסט אים חתונה און דו ווייסט אז ער איז פול מיט פראבלעמס, האסטו נישט נאר געגעבן יענעם א שלעכטע עצה, האסט יענעם ביטערליך פארפירט, און דאס גייט לאנג נישט אנהאלטן, און מיט די צייט קומען די אלע שייגעץ שטיק ארויס, און איך וויל פון דעם רעדן די וואך. לאמיר זאגן דא א מעשה ווי דער פון דעם סרולי שטיין. ער שרייבט אז ביי די זעקס יאר האט ער שוין געוואלט ווערן א מיידל. און ער שרייבט אז ער האט עס געזאגט פאר זיינע עלטערן. ווייל זיינע עלטערן זענען געווען אווער אז זיי האבן א געדעמעדזשט קינד. פון וואו דאס קומט, צו ס'איז סעקשועל אביוז צו נישט, דעטס נאט נאו די אישו. אבער זיי האבן געוואוסט זיי האבן א קינד וואס ער איז סיריעסלי געדעמעדזשט. ער וויל ווערן א מיידל. איז אבוויעסלי אזוי ווי ביי אונז האט מען נאך נישט געהערט פון די קראנקייט האט מען אים געדארפט נעמען פאר פראפעשענעל העלפ, פראפעשענעל העלפ האט א סערטען פערסענטידזש וויפיל זיי קענען העלפן פאר א מענטש, און על כל פנים נאכדעם ווען זיי זעען זיי קענען יענעם נישט העלפן קומען זיי ארויס ליסן אונז קען מיר נישט העלפן, און דעמאלטס דארפן די עלטערן וויסן וויאזוי זיי זאלן ווייטער זיך פירן מיט אים. און מ'איז געגאנגען און מ'האט געטון אן אנדערן סיסטעם. מ'איז געגאנגען, מ'האט קיינעם נישט פארציילט, מ'האט אים געלאזט אויפוואקסן, און ער איז אויפגעוואקסן, און ער האט אומגליקליך געמאכט א אידישע טאכטער. שיקו האראוויץ ס'אן אייניקל, נעבעך, נעבעך. א פיין וואויל ערליך אידיש מיידל, וויזשניצע חסידים, און קודם האט מען געמאכט א קינד, דאס קינד איז. ללעג ולקלס ולשמצה ולדראון עולם, עטס קענט זיך שוין פארשטעלן. וויאזוי דאס קינד וועט אויפוואקסן מיט אזאלכע בעגעדזש אויף זיין רוקן וואסערא טאטן ער האט א מעסטערפיס קיינעם איז דאס נאכנישט בייגעפאלן צו טון נאר דעם משוגענעם וויפיל אינערליכע פעין דאס קינד גייט האבן און וואס האסטו אויפגעטון אז דו האסט געמאכט א קינד דעטס די איידיע אין לייף אז ווען דער יונגל צו א מיידל איך ווייס דער שטיין דער שטיין ער האט איבערגעלאזט נאך זיך א קינד איז דאס וועט זיין דער גליק אז ער האט איבערגעלאזט א זכר אויף די וועלט ס'איז אנבעליוועבל איך וויל וויסן אונטער וועלעכן סעיף אין שולחן ערוך אדער אונטער וועלכן מוסר ספר, אדער אונטער וועלכן לאגישן ביכל ביי די גוים איז דא א היתר צו נעמען א מענטש און אים אריינפירן? יעצט מיר גיין ווייטער. איז דא דער עפשטיין, ער האט חתונה געהאט, מען האט אים נישט געטארט חתונה מאכן, ער האט אפאר קינדער, און נאכדעם לאט ער איבער די פרוי, און ער גייט און האט חתונה מיט א שיקסע אין פאבליק, וואלט דען נישט געמאכט מער סענס אז מען גייט ווען פאר העלפ מיט דעם קינד? זיינע עלטערן האבן געוויסט אז ער איז אויף צרות, זיין מאמע האט מיט מיר גערעדט. אונז ווייס מיר אפילו ווער ס'האט עהם נעבעך מכשיל געווען אין סאטמאר א מלמד. שלמה ישראל מייזעלס. סאו ס'איז א גרויסע גוטע געפיל וואס יעדער מענטש האט אז ער מאכט חתונה א קינד, יא איטס א גוד פילינג, ברוך השם געברענגט א קינד אויף די וועלט, האסט זיך מיט אים געפלאגט צוואנציג יאר, איז רעדי פאר מערידזש און מ'מאכט אים ברוך השם חתונה, באט דו יו רילי טינק איטס פעיר פאר די צד שכנגדה וואס איר קינד איז נישט געדעמידזשט אז דו זאלסט אריינפירן אזא מענטש אין א שידוך? דו יו רילי טינק איטס פעיר? יעצט איז דא נאך איינער וואס מ'האט אים אויך נישט געטארט חתונה מאכן. וואס ער איז דער חייל דער סאלדאט חיים הערש מייזעלס וואס ער איז אויכעט אן אייניקל פונעם ווייצענער רב. ער האט געוואלט אלס יונגל נאך האט ער געוואלט, ער האט געזאגט ער וויל טראגן א גאן און ער וויל זיין א סאלדאט. זיין מאמע האט עס געוויסט און געהערט. נאר וואס? זי האט געמאכט א בארגען, זי האט אים שנעל חתונה געמאכט פון דעזשער אייניקל, און נאכדעם האט ער אנגעמאכט א בעיבי, און יעצט דרייט זיך די בעיבי אזוי ווי א אבן שאין לו הופכין, און דאס איז אונזער גאנצע רעלידזשען געווארן, כ'מוז חתונה מאכן מיין קינד, איי משוגענער, ס'וועט זיך נישט אויסארבעטן, ווארט, געב אים טערעפי, ווארט ער זאל ווערן צען יאר עלטער, ער וויל גיין ווערן א סאלדאט זאל ער גיין ווערן, זאל ער ארויסגעבן זיין גאנצן חלום, און נאכדעם ווען ער העט צוריקקומען אדער העט ער צוריקקומען א געשאסענער א טויטער, עסטו דאך נישט האבן קיין פראבלעם. אדער העט ער זיין לעבעדיג און ער העט זיין א קריפל פאר לייף, אדער העט ער זיין א נארמאלער מענטש, העט ער זיין א מזרחי, הו קעירס? נאר ניין, אונז קודם מאכט מען חתונה, דאס איז די מעין זאך, קודם מאך א חתונה, און יעצט בלייבן קינדערלעך אן כאבן שאין להם הופכין, און איך וויל ענק פרעגן, נישט נאר אז ס'איז נישט פעיר פארן צד שכנגדו פארן מחותן, איז עס פעיר פאר א מיידל טו דו דיס וויט הער? און איך וויל ענק פרעגן נאך א זאך, איז איט פעיר פאר די טשיילד דעט וואז בארן? פאר דעם רך הנימול, פאר אים איז עס יא פעיר? דאס איז די ערשטע חברה וואס זיי גייען ווערן מאלעסטעד, צובראכענע היימער, און יעדער וועט אים נאכשרייען אין די גאס, איך ווייס וואס דאס הייסט, איך האב געפילט וואס דאס הייסט צו טשעפענען א מענטש אין די גאס, איך ווייס וואס דאס הייסט, און איך בין א גראון אפ און איך האב עס געטון פאר א גוד קאוז. און איך האב בכלל נאכנישט כורת ברית געווען מיט ענקער גאנצע קאמיוניטי, מיט אנדערע ווערטער, זיי האבן געמיינט זיי וועלן מיך ארויסווארפן און שוין געענדיגט, איך האב וואו צו דאווענען, איך קען גיין אין אן אנדערע קאמיוניטי. איך בין נישט פון די וואס גלייבן באמונה שלמה אז דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה אין ווילימסבורג, און נאר די וואס זיי פירן זיך אזוי ווי אפאר משוגעים האבן דא מחליט געווען, נאר די ווי מען זאגט אן אמת'דיג מקיים לשמור ולעשות, ס'איז געווען א תורה פאר ווילימסבורג, ס'איז געווען א תורה פאר די אונגארישע אידן. און פאר ענקערע משוגענע זאכן, סאו גארנישט ביינדעט נישט אז א מענטש זאל מוזן דא וואוינען, וועט עטס עניוועי מוזן אנטלויפן פון דא, וואטש ענד סי, אויב ס'איז אמת אז דווקא נאר דא האט מען געגעבן די תורה, און א גאס ארויסציר קען מען זיך נישט האלטן אידיש, די נעקסטע דזשענערעישאן האט שוין נישט קיין פלאץ דא, אפילו די וואס וואוינען אין ניו ווילימסבורג האבן שוין אויך נישט קיין פלאץ אין אלט ווילימסבורג, סאו הערטס אויף מיט ענקערע משוגענע זאכן, בקיצור ס'נישט שווער וואס עטס טוטס, יעצט ווען איך האב אנגעהויבן די מלחמה מיט סעקשועל אביוז האב איך אנגעהויבן מסביר צו זיין, פאר די רבנים פינף יאר מיט בריוון אז ס'איז נישט אין דער ארדענונג, ביז איין רב קאלט מיך אפ, אונז ווייסן מיר, אונז לאכן מיר פון דיר און אונז פייף מיר זיך אויס אויף דיר. זייער פיין, ער האט גוט געטון. דעמאלטס האב איך געריעטשט די פאבליק. יעצט ריעטש איך אלע מיינע שוועסטערס, מיינע טעכטער, מיט מיינע ברודערס און מיט מיינע קינדער, גאנץ כלל ישראל זאלסט וויסן, דיין טאטע איז א פעיק, פאוני, פראוד, פאר א זאק בארשט וועט ער דיך פארקויפן פאר איין וואך ער זאל אריין קומען אין שול און מען זאל זאגן וואסערא שיינעם שידוך ער האט געטון און נישט באמערקן אין די זייט שטייען שוין אפאר חברה וואס זאגן ער האט זיך משדך געווען מיט דעם גנב מיט דעם נואף יעדער קען די היסטערי פון די רבנים היינט סאו עט די ענד אוו די דעי זאלט איר וויסן אייער טאטע פארקויפט אייך ענד איטס נאט רייט און מען האט נישט געטארט חתונה מאכן די דריי וואס איך זאג יעצט ברבים רעבישע קינדער מען האט נישט געטארט חתונה מאכן צענדליגע נישט רעבישע קינדער זיי האבן אלע געהאט צוטון מיט די נערוון זענען אלע געווען סקרוד אפ סאם פלעיס. און מען האט עס געזאגט פאר יעדן, קיינער קען נישט זאגן אז ווען ער האט זיך נאכגעפרעגט האט מען אים נישט געזאגט, נאר ער האט שוקל געווען די קלות כנגד החמורות, דא וועט מען זאגן אזא שיינער מחותן, אדער דא וועט מען זאגן אזא גרויסער עושר, מיר האבן דערציילט צענדליגע מענטשן, זיי האבן זיך משדך געווען מיט גרויסע עשירים, הלוואי אויב זיי וואלטן עס נישט געטון, פרעג איך פארוואס ער האט נישט געגעבן קיין געלט, זאגט ער ניין, דאס איז נישט די ארגסטע זאך, ער האט מיך ארויפגעצויגן אויף זיין לעוול, מיט אנדערע ווערטער, איך האב געמוזט נאכטאנצן נאך אלע זיינע משוגעת'ן און געבן העלפט. יעצט ווען איך נעם א נארמאלן מחותן וואלט איך געגאנגען לויט די תקנות, און דאס איז וואס די חברה זענען, זענען לאולייפס, און מענטשן קענען נעמען זייערע אייגענע קינדער און פארפירן, פארוואס? פאר צוויי וואכן אינדזשוימענט, איי נאכדעם מוזטו דאך באצאלן אזא ביטערע פרייז, ווער ס'האט נישט גענומען דעם רייכן מחותן צי דעם רב און גענומען א פשוט'ן בשר ודם, האט ער דען נישט מער הנאה פון זיינע קינדער און פון די שידוכים און פון די אייניקלעך? און פון יענע משוגענע? דער בעלזער נעמט א מחותן, נעמט ער א פשוט'ן מענטש, ווייל ער וויל נישט דורכגיין די ריגעמעראל וואס ער איז דורכגעגאנגען די אלע יארן. ער אליין וויל עס נישט דורכגיין. ער זאגט ער ברויך נישט מ'זאל זאגן קום צו מיר אויף פסח, קום צו דעם אויף פסח, איך בין באלעבאס, איך נעם א מענטש וואס איז מיינס א חסיד און פארטיג. און ער איז גערעכט. סאו וויל איך ענק זאגן, ווען דו זעצט דיך אראפ אויף א באשאו, זאלסטו זייער קלאר אויספרעגן דעם חתן ביי וואס ער האלט, ווי ער האלט, ווען ער האלט, און וואט הי וואנטס טו געט אוט אוו לייף, און וואס וויל ער פון דיר, און וואס ווילסטו פון אים, און טאמער ס'איז א סעקס איידיע, דאונט גאו פאר איט, ס'מוז זיין אז ער איז א האנדערט פערסענט קאמיטעד פאר אן עווערלעסטינג רילעישאנשיפ. איז נו מיט א גוי? טא דארף ער דאך דיך נישט נעמען פאר די אינטערמידיערי. און עטס אלע מיינטס אז דאס איז א מצוה צו טוהן? יעדערל האט איבער א קינד צו צוויי צו דריי, און נאכדעם איז נישט דא ווער ס'זאל נעמען קער פון די קינדער, און ווען דו וואלסט געפלעיד די דייס דיפרענט האסטו געקענט חתונה מאכן דאס קינד ווי א מענטש נאך העלפ, און דאס מיידל וואלט געמעגט וויסן אז ער גייט פאר העלפ און ער זאל נעמען א מיידל וואס זי גייט אויך פאר העלפ, און דעמאלטס וואלט געווען א מחיה. עטס האלטס נישט אז עטס גייטס באצאלן א ביטערע פרייז פאר דעם? עס איז די גרעסטע מין גזילה וואס איז דא. א טאטע און א מאמע פלאגן זיך אפ א גאנץ לעבן, געבן אויס די לעצטע פעני פון די טאש, און זיי ווילן ברענגען קינדער אויף די וועלט, און זיי ווילן זען פון זיי נחת. און אויב דער אייבערשטער האט דיר צוגעשיקט א קראנק קינד, כ'מיין אין א זאך וואס מען זעט נישט, איז גייסטיש קראנק, האסטו נישט קיין רעכט דאס קינד חתונה צו מאכן, אפילו ווען ער זאל קיינמאל נישט חתונה האבן. און א יא, נעם מצא מין את מינו. סתם אריינצופירן א מענטש איז דאך א רשעות, יעצט וואס גייט זיין מיט די קינדער? סאו ביי אונז גייט אזוי, דער אייבערשטער זאגט והבאתם לי את הפסח, והבאתם גזול האט אים געברענגט א הינקעדיגס מיט א געגזלטס, איז דא א שיין ווארט ס'הייליגן חתם סופר זאגט ער אז דער אייבערשטער באקלאגט זיך אז דו ברענגסט מיר עניוועי א געגזלטס ברענג מיר כאטש נישט קיין הינקעדיגס. און גזל'ן כאטש א געהעריגן קרבן, דאס איז בדרך צחות, ווייל מ'טאר נישט ברענגען פאר'ן אייבערשטן א גע'גזל'טע זאך, נאר דער אייבערשטער באקלאגט זיך לוקה בכפליים, קודם ברענגסטו מיר א גע'גזל'טס, און ברענג כאטש א געהעריגס, ניין ברענגסט אויכעט א גע'גזל'טס א הינקעדיגס, א פעלערהאפטיגן קרבן, פירסט אריין א מענטש, פיר אים כאטש אריין מיט א נארמאלע זאך, דו ווייסט אז א יאר צוויי ארום וועט ער נישט קענען מער אנהאלטן מעריד לייף, און ס'וועט זיין א חרבן, און דאס איז א מורא'דיגע בראך אין אונזער קאמיוניטי. מ'האט קיינמאל נישט געלערנט ביי אונז בין אדם לחבירו, מ'האט געלערנט בין אדם למקום, און דאס האט באשטאנען פון ציונות, אז זיי זענען שולדיג פאר אלעם, אבער אחוץ דעם האט מען אונז נישט געלערנט בין אדם למקום אויך נישט גארנישט. און וואס האט מען יא געלערנט? מ'האט געלערנט ימח שמו יענער, דער בעלזער רב איז א אויסגעוועפטער, רבי משה פיינשטיין איז אן עם הארץ, און טשיבינער רב איז אן עם הארץ, אפיקורסים, כופרים, מ'האט געהאט א גאנצן ניגון, איך געדענק איך בין געזעסן אין קעמפ, פלעגן זיי אלע קוקן צו איך זינג מיט. מען האט געמוזט זינגען ביים טשולענט האט מען געמוזט זינגען ציוניסטן מזרחיסטן אגעדיסטן צו פארניכטן, האבן זיי אלע געקוקט אויף מיר צו איך זינג דעם ניגון, ווייל טאמער נישט וואלטן געגאנגען מכות, וואס האב איך געטון? איך האב אויך געזינגען דעם ניגון, איך האב געזינגען ציוניסטן מזרחיסטן אגעדיסטן צו אויסניכטערן הקי ד ד ד דיי ריי ריי אויסניכטערן, זיך אויסניכטערן פון זייער טעות, אבער קיינער האט עס נישט געהערט, און דער עולם איז געווען העפי, הי איך זינג אויכעט, איך בין א וויזשניצער און איך מיין דעם וויזשניצער רעבן. דער וויזשניצער רבי איז געווען אזא ציוניסט פונקט וויפיל פאפא רב איז געווען ציוניסט. ער איז געפארן אויף ארץ ישראל, מ'האט אים אין ערגעץ נישט אריינגעלאזט און ער האט דארט אויפגעבויט זיין העדקווארטערס, אבער ער האט געהאט אזויפיל מיט ציוניסטן איינגעלייגט וויפיל פאפא רב האט געהאט איינגעלייגט. גארנישט, א דזשאוק. עניוועי, מ'האט יעדן אנגעהאנגען ביז אז דעם אז ער איז א ציוניסט, נו, מ'האט אים געקענט מגנה זיין, מ'האט אים געקענט צאמרעדן, זיין פראפערטי געווען הפקר לכל, מ'האט אים געקענט אנהאקלען, און אזוי זעמיר אונז געווען די גאנצע צייט. הפקר לכל. יעצט איז געקומען א צייט ווען איך מוז געבן קאנסטראקטיוו עדווייס פאר אלע בחורים און אלע מיידלעך, איך וויל ענק געבן קאנסטראקטיוו עדווייס, און דעטס עגענסט די וויל אוו יור פערענטס פראבעבלי, נאר כ'האב זיי אלע אין בוידעם. די איינציגע זאך וואס די רבנים קענען טוהן איז נאכאמאל לייגן א חרם, ווייל זאגן מען זאל נישט אויסהערן האבן זיי דאך שוין געזאגט און דער עולם פאלגט נישט. סאו יעצט האבן זיי נאר איין ברירה צו מאכן נאכאמאל א חרם, און ס'עט אוודאי העלפן אזוי וויפיל דער ערשטער האט געהאלפן, ס'עט העלפן צו ווייזן וואסערע פעיק פאוני פראודס די רבנים זענען, באט וואס איך וויל זאגן איז, הערטס מיך אויס, דער מוהרא"ש האט אמאל געשריבן אין א בריוו, האט ער געשריבן פאר אידישע טעכטער שרייבט ער, קינדערלעך עטס זענטס דאך אזוי ווי מיינע טעכטער, קיצור די חברה האבן זיך. סיקריקים האבן זיך אנגעטשעפעט אויף עם, ס'הייסט ער זאגט פאר די מיידלעך זענען אזוי ווי מיינע טעכטער, ער האט נישט געמיינט זענען אזוי ווי זיינע טעכטער אזוי קען מען מזנה זיין אזוי ווי די רבנים טוען, ער האט געמיינט זענטס אזוי ווי מיינע טעכטער איך רעד צו ענק אן אופען הארט דיסקאשען, הארט טו הארט, לאמיר פעיסן ריאליטי, רוב טאטעס און רוב מאמעס קאדנט גיוו ע פלייאינג הוט אויף די סוקסעס אוו דעיר טשילדרען, זיי ווילן אריינקומען אין שול אז זיי האבן זיך משדך געווען מיט ערעב, איך ווייס ווער ס'היינט אויף די גרויסע נאמבערס, אמאל ביי אונז איז געווען אנדערע נעמען און היינט איז אנדערע נעמען, אמאל איז געווען דער עושר נפתלי שלעזינגער היינט איז ער א תפיסה זיצער, יעדעס מאל איז דא אנדערע מענטשן וואס זיי קומען אריין און וואס זיי פאלן ארויס, נאכדעם איז דא ביי די ארוינים איז אנדערש און ביי די זאלוינים איז אנדערש, למשל ווען איינער זאל פארקויפן זיין טאכטער פאר א מוכה שחין נאר ער איז אן ארויני איז דער פאר וועם ער האט פארקויפט איז פון די זאלוינים און ער האט זי פארקויפט ווייל יענער איד הייסט א שיינער איד האט ער נישט באקומען די ווארעמע אויפנאמע אין בית מדרש. פארוואס? ווייל דאס איז ארוינים, דאס איז זאלוינים, סא כ'ווייס נישט ווער ס'היינט די ברענד נעימס, נאר כ'וויל ענק זאגן, דיין טאטע האט נישט קיין שום מין אינטערעסע דו זאלסט מצליח זיין, קודם וועט ער דיך פארקויפן פאר אפאר טאלער און הי קאדנט קעיר לעס וואס יענער איז שוין דורכגעגאנגען צו ער איז אין א משוגעים הויז געווען צו נאך יעצט אויכעט, עז לאנג עז די מאני איז רייט טרעסט אים, נאכדעם ער קען דיך באשטיין צו פארקויפן פאר כבוד. אז ער וועט אריינקומען אין שול, אה! אזא וואוילער מחותן, יוי, מחותן, מחותן, מחותן. ער איז אזא וואוילער מחותן אז ס'איז פשוט א איסור חיתון אויף אים, ווייל אינדערהיים, זיין טאטע און זיין זיידע איז געווען א רועה זונות און א רועה בקר וצאן, די לאועסט אוו די לאועסט. סאו געלט איז א ריזן צו פארקויפן א קינד, כבוד איז א ריזן צו פארקויפן א קינד, נאכדעם רעבישע משפחה, אה! ער איז א רב, אה! ער איז א רב, קוקטס אן וואסערע צרות אונז האבן פון די רעבישע קינדער. דער ווייצען רב האט איבערגעלאזט א דור שכולו חייב, האט איבערגעלאזט איין אייניקל וואס האט חתונה געהאט מיט א גויטע, וואוינט מיט איר, מאכט מיט איר קינדער, ער שרייט זי גאר א רעביש אייניקל, זי גאר א קארלינער אייניקל מדורות הקודמות, פינף יאר האט ער געוואוינט אין די ווילידזש מיט אן אלטן גוי פון זעכציג יאר, און ער זאגט אז א איד אין סאטמאר האט איהם מאלעסטעט איז ער צוגעוואוינט געווען אז דאס איז סעקס, אן אלטער מענטש, נו, האט ער חתונה געהאט. נאכדעם האט ער נאך אן אייניקל שטיין, וואס מען ווייסט נאך נישט צו איז א יונגל צו א מיידל. נאכדעם האט ער די משפחה אשכנזי, דאס איז דאך אויך זיינע אייניקלעך. הערשל אשכנזי, ער איז אן איידעם ביים ווייצען רב, ער האט חתונה געהאט מיט די יונגסטע טאכטער פונעם ווייצען רב, און ער איז אין באר התורה איז ער דארטן דער גאנצער מגיד שיעור. מגיד שיעור דא אין סאטמאר. כ'האב שוין געהאט אויפן האטליין אז ער האט מטמא געווען בחורים, און אזוי איז ער געווארן מיילעך לעווי דעם טאהשער, דער היינטיגער טאהשער רבי. שטעל דיר פאר, טאהשער רבי האט געארבעט פערציג פינף און פערציג יאהר אריינצוברענגען דעם טאהשער פייער אויף טאהש, אין אן ערוות הארץ, ס'האט אמאל האט עס געהייסן טאהש האט געהייסן סענט טערעז, האט טאהשער רבי אייביג געזאגט פאר מיר, פאר ישראל משה'ן, ער וויל נישט דעם נאמען, ווייל סענט טערעז איז געווען א. ס'האט אסאך וויי געטון פאר אידן, און למעשה א שיינעם טאג האט מען געזאגט א בשורה אז מען גייט עס רופן בו בריאנט, בו בריאנט הייסט רויטע האלץ, האט טאהשער רבי זיך זייער געפרייט ווייל ער האט געזאגט רויטע האלץ הייסט אז ס'ברענט פייער און מ'דאווענט ווארעם, דאס איז וואס טאהש איז געשטעלט פאר, און זיין גאנצע פערציג פינף און פערציג יאר צדקות האט ער אריין געשטעלט אז זיין זון זאל זיך אנטון א ווייסע בעקיטשע און ער זאל זיצן אויף זיין פלאץ, און ער האט נאך צוגעלייגט אז ער זאל נעמען קוויטלעך און געבן ברכות. יעצט אז ס'קומט אזא גרויסע חתונה און דער הערשל אשכנזי איז אויכעט א פעטער פאר דעם סרול אברהם שטיין, דאס יונגל צו דאס מיידל, און ער וועט קומען דארט מיט זיין ברודער הערשל'ס ברודער בערל וואס האט אויך מטמא געווען די גאנצע שטאט אין מונקאטש יארן לאנג, און די וועלן זיך דרייען דארטן ביז מאנטאג, און דאס וועט זיין די קדושה פאר טאהש. יעצט די רבי האט געלאזט צוואה אז ער זאל זיין רבי. ער קען אים איבערלאזן אז ער זאל זיין טאהשער רב, דאס פארשטיי איך, ס'איז זיין זון, אבער ער ער לאזט איבער ער זאל נעמען קוויטלעך מיט אלעם, און אונז קען מען דאך מיילעכן. מיילעך איז נישט געווען נישט דער גרעסטער חכם, נישט דער גרעסטער תלמיד חכם. ער האט געפאקט געלט, און סוף האט ער אלעס פארלוירן. דער אייבערשטער האט עס אים צוגענומען מיט איין שאס, דרייסיג מיליאן דאלער. נאך א מזל דער לאקס האט איבערגעלאזט דעם בילדינג. און ס'איז געווען א גרויסע קאורט קעיס מיט דעם לעפקאוויטש דעם רוצח וואס האט איבערגעפארן משה אבות המוסרים און דער לעפקאוויטש האט פארלוירן דאס צוריק נעמען דאס געלט האט מיילעך עס פארקויפט יעצט פאר זיבן אכט מיליאן דאלער ווען נישט איז ער ממש אין בענקראפסי סאו כ'האב געוואלט וויסן טאהשער רבי האסט קודם איבערגעלאזט פאר דיין זון געלט אויך ער זאל נישט מוזן זיין א לוה ולא ישלם? אים וועט מען שוין נישט בארגן זארג דיך נישט. און אויך ער זאל קענען באצאלן א. אביסל אלטע חובות. אבער ער האט אריינגעלייגט דאס גאנצע עבודת השם פון פֿינף און פֿערציק יאר אז זיין זון זאל גיין מיט א ווייסע בעקיטשע. איך געדענק דער טאהשער רבי איז נאכנישט געגאנגען מיט א ווייסע בעקיטשע. מיט די יארן ער האט געהארוועט, ער האט זיך אויפגעארבעט, איז ער געווארן הייליגער און הייליגער. כאפט מען אים אן און מען זאגט טו דיר אן א ווייסע בעקיטשע. פיין, יעצט וואס זאל דער נעקסטע דור טראכטן? צו זיין א רבי וואס דארף מען האבן? דער טאטע זאל איבערלאזן צוואה און אריין נעמען אזא לאו לייף, אזא שמוציאן ווי משה ראטמאן, א סעקשועל פריק, א חזר, נישט געלערנט א ווארט אין די אינגע יארן, איך האב געברענגט פון ארץ ישראל אויף טאהש ווייל מען האט אים געוואלט דארט הרג'נען, ער האט אריין געלייגט, אין די טרעקטערס האט ער אריין געלייגט צוקער ווייל מען האט געגראבן דארטן קברים, מען האט געגראבן, אזוי האט מען אים איינגערעדט, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? און דער משוגענער האט פארדרייט דעם טאהשער רעבן דעם קאפ, און מיט דעם האט זיך עס גענדיגט. יעצט למעשה איז דא מענטשן וואס פאר אזאלעכע מחותנים זיי טוען אלעס אין די וועלט מ'אפילו נעמען א קראנק קינד אבי ס'איז א רעביש קראנק קינד וואט א שעים דא וויל איך לאמיר גיין צו די אשכנזי זיי גייען יעצט אויף טאהש איך האב אנגעקוילט טאהש דארט איז דא ערנסטע מענטשן איך האב זיי געזאגט דאס איז א משפחה פון חזירים במלוא מילה מובן. און מען דארף מורא'דיג אבאכט געבן פאר זיי, אבער עס איז פאר יעדן געווען א יחוס מ'איז זיך משדך מיט אשכנזי, דער רוח הקודש האט אויך געהייסן אשכנזי, די ספרדים אין ארץ ישראל רופן די אשכנזים אשכנטוזי, עס איז אזא ניק נעים. על כל פנים האב איך געבעטן טאהש מען זאל זייער וואטשן וואס דארט גייט פאר, ווייל די חברה קענען כאפן קינדער אויך, יעצט ס'איז ענבי הגפן בענבי הגפן, נאט רילי, ווייל מיילעך האמיר אונז נישט קיין שום היסטערי אז ער האט געטאטשט קינדער. נאופ, אויף אים האמיר נישט קיין סעקשועל מעניאק זאכן, האמיר נאר אז ער האט נישט געלערנט און נישט געדאוונט און ער איז געווען ביזי מאכן געלט, און ווען ער האט געדארפט האבן געלט, ער פלעגט שפילן אויפן סטאק מארקעט און האט פארלוירן א האלב מיליאן דאלער, איז מען אריינגעלאפן צו זיסע משה, ער איז געלאפן צו זיין טאטן, זיין טאטע האט אפגעקאלט זיסע משה, זיסע משה איך זאג דיר צו דאס און יענץ אבער שיק אריין א האלב מיליאן דאלער, איך האב געוויסט אז די געלט גייט פאר מיילעך, נאר איך בין נישט דארט געווען צו שטערן, ווייל מיך האט נישט געארט, זאל עס מיילעך נעמען זאל עס אן אנדערע נעמען. יעצט איבערצולאזן פאר די קינדער צו זענען ווערט צו נישט, דאס איז פונקט אזוי ווי דער שומר אמונים רעבע, ער האט געהאט א זון א נואף, מען האט אים איינגעזעצט אויף צוועלף יאר, און ער האט געזאגט מען זאל ווארטן צו צוטיילן די רביסטעווע, ווייל דער זון מוז אויכעט ווערן רעבע, איר הערט? נישט קיין בעל תשובה זאל ער ווערן, א רעבע זאל ער ווערן! יעדער רעבע פאר זיך, פאר זיינע קינדער, קוקט אוועק אלעס. ס'געווען דא אביגדור יאקאבאוויטש, ווען זיי מ'האט געוואלט אריינשטעלן זאלי קאהן, האט זיך אנגערופען דארטן דער יאקאבאוויטש פארוואס טוט עץ, דער רבי האט אלע יארן געזאגט ס'איז נישט דא נאר איין רבי, זאגט ער איך וויל דיך פרעגן וויגדער וויפיל קינדער האסטו, זאגט ער אים איך ווייס וויפיל ער האט דארטן, זאגט אים פרעגט ער אים דו צוטיילסט אויך די ירושה נאר פאר איין זון נישט פאר אלע, דו ביסט גערעכט, סאו א רבי צוטיילן די ירושה פאר זיינע קינדער צו זענען ווערט צו נישט פונקט ווי א ביזנעסמאן צוטיילן זיין ירושה פאר זיינע קינדער. שולחן ערוך שטייט ווען איינער האט א זון וואס ער טויג נישט זאל ער אים אויך געבן ירושה פון געלט ווייל דו קענסט נישט וויסן צו זיינע אייניקלעך וועלן ווערן בעסער ער אליין קען ווערן בעסער איז זעהט זיך אויס אז די רעבעס לערנען אפ אז ביי רבנים ביי די רבנישע זאכן דארף עס אויך אזוי זיין צו יענער איז ווערט צו נישט טוט ער אן ווייסע זאכן און פארטיג און אויף רבי'ן איז דא א טייטש לויין מסי יעדער בעט געטס מיר ווייסע בעקיטשעס שוין געווען אן אלטע זאך נאך

דער חיים הערש מייזעלס וואס איז געווארן א סאלדזשער איז אויך א ווייצענער אייניקל. און שלמה ישראל דער וואס איז געווען א מלמד אין סאטמאר מ'האט אים ארויסגעווארפן ווייל ער האט געמאכט מעשה נבלות, האט ער צוויי קינדער וואס די צוויי קינדער האבן זיך ביידע געשוירן די בערד, און ער איז א מלמד געווען אין סאטמאר ביז מ'האט אים ארויסגעווארפן פאר מנבלות. סא דאס איז וואס דא גייט פאר מיט די רעבישע קינדער, יעצט ווען מ'זאל וועלן מאריך זיין אויף אלע קען מען זייער אסאך מאריך זיין, חיים שיע האט גענומען ממזריקוס און יעדער איז אים נאכגעלאפן, אויכעט א מייזעלס מחותן איז אים נאכגעלאפן, כאטשיג עס איז דא אסאך וואס האלטן אז דאס איז ממזרים, און קען מען שטיין צו האלטן ווי דעם וואס האלט נישט ממזרים ווייל מ'איז חיים שיע'ס איידעם. וואס האלסטו דערפון? נאר איך וויל נישט יעצט מאריך זיין אין די מיני די רעבישע פונקטליך די פונקטן, איך וויל נאר זאגן בכלליות, מענטשן פארפאפן די קינדער, און איך בעט יעדעס יונגל און יעדעס מיידל, דאונט ביליוו יור פאדער נאטינג, טאטע מאמע ווילן זיך שוין זעהן ווי מ'זאגט אויף די אנדערע זייט, כ'האב שוין חתונה געמאכט טיא טיא טיא טיא, און זיי פירן אריין די קינדער אין דר'ערד אריין. סאו איטס יור אבליגעישאן טו דו יור האומווארק ענד צו רעדן מיט דעם בחור און צו רעדן מיט דעם מיידל. דער הערשל מייזעלס. און ער איז זיך יעצט משדך מיט דער מיילעך מיטן היינטיגן טאהשער רעבן וואס דער טאטע האט אים אנגעזאגט ער מוז גיין מיט ווייסע קליידער. ער כאפט נישט וואס זיין טאטע האט געמיינט, זיין טאטע האט געמיינט ווייסע קליידער אז די אונטערהויזן זאלן זיין ווייס נישט מיט זרע לבטלה, אבער נישט ער קומט אין א ווייסע בעקיטשע? אלע משוגעים אין אומאן גייען מיט ווייסע בעקיטשעס. יעצט דער שלמה ישראל האט צוויי חתונה געהאטע קינדער וואס ביידע האבן זיך אראפגענומען די בערד, זיי זענען נאך אלץ בעסער ווי ישראל אברהם שטיין וואס האט זיך אראפגענומען די אות ברית קודש, איינער האט מיר מסביר געווען אזויפיל צוזאמגעזינדיגט שטייט אברהם אבינו באקוקט צו זיינער איז גע'מל'ט צו נישט, האט ער געקלערט אברהם אבינו וועט אים באקוקן האט ער געקלערט ער נעמט עס אינגאנצן אראפ, סא זיינע צוויי זין פון דעם שלמה ישראל האבן זיך נאר אראפגענומען די בערד, אבער זיי גייען נאך מיט די סטראקעס מיט די גאנצע ניין יארדס. יעצט, דער ישראל אברהם שטיין, זיין מאמע איז גאר א טאכטער פון דעם יוסף משה. זיי האבן איין זאך אין די משפחה, אז די קינדער מוזן גיין מיט סטראקעס אפילו זיי גייען אן א בערד, און אויך די כלה מוז גיין מיט א שפיצל. יעצט איז דא מענטשן וואס זיי לויפן נאך נאך אזא משפחה און זיי ווילן זיך זייער שטארק משדך זיין מיט אזא משפחה, און די מיידעלע אדער די בחור פאלסט אריין א וויקטעם פאר דיין טאטנס משוגעת. סאו איך האב שוין אנגעזאגט טאהש אז מען זאל זייער וואטשן, אבער לאמיר האפן ס'וועט נישט ארויסקומען קיין פראבלעמס, אבער דאס איז די מענטשן וואס אונזער עולם חלש'ט היינט זיך משדך צו זיין, און די מיידלעך מיט די בחורים וואס זיי ווילן נעבעך חתונה האבן אויפשטעלן א אידישן דור פאלן נעבעך אריין אינעסענט וויקטימס ווייל די עלטערן פארציילן זיי גארנישט. זאגן יא איך האב געהערט גוטע אינפארמעישן, א מכה האסט גענומען געלט אונטערן טיש. יעצט איך וויל נאר צוריק גיין נאך איין דור פריער, דער מעלבורנער רב, וואס איז דער טאטע פון די אשכנזיס, איז האט פארקויפט אין ירושלים פענטי הויז און בראס, בראס און גורדלס, פאר פרויען, נו, ער האט דאך געזען אז. מען מאכט נישט קיין גרויס געלט, האט זיך מיישב געווען און ער איז געפארן ווערן רב אין מעלבורן. למעשה זענען אזוי זאט געווען פון דעם רב און פון די רעבעצין, אז זיי האבן געוואלט נעמען א רב נאר אן א רעבעצין. האב איך זיי געזאגט, זענטס משוגע, נעמטס א גלח דעמאלטס, א רב אן א רעבעצין איז נישטא, נאר א גלח. האבן זיי געזאגט, זיי ווילן זיך כאטש אויסניכטערן א האלב יאר פון דעם רב און די רעבעצין. סא דאס זענען די גרויסע מיוחסים היינט אין שטאט. יעצט בערל אשכנזי איז געגאנגען זאגן עדות, אז מען האט געוואלט ארויסנעמען געלט מיט לגיונות, און וואס האט ער מיט דעם אויפגעטון? ער האט געוואלט אויפטון אז ס'זאל פאלן די גאנצע מלחמה וואס מען זאגט פאר די גוים אז דא איז דא פעדאפיילס, און דעמאלטס וואלט מען אונז געהאלטן ביי סקווער וואן יארן יארן, נאר ברוך השם ס'איז אים נישט געלונגען, ווייל אונז האמיר געהאט א בריוו אז דער חזר האט מאלעסטעד איינע פון די וויקטימס פון ברוך מרדכי'ס, און ער האט אים איבערגעבעטן, ער האט געזאגט ער איז אים מסכים צו באצאלן געלט. און ממילא האט אים די דזשאדזש געפרעגט, זאג מיר, דו קענסט אים פון ערגעץ, דעם וויקטים? זאגט ער, ניין. פרעגט ער, נו וואס איז דער בריוו? בקיצור, האט מען אים אראפגעווארפן פון די סטענד. יעצט נארמאל דארף ער גיין זיצן, נאר אזוי ווי ס'איז דאך אשכנזי, איז אריינגעקומען דעמאלטס צום דיסטריקט אטוירני, צו היינס, האט זיך אנגערופן דארטן דער עי די עי, זאגט ער, דו ווייסט ווער דאס איז? דאס איז ערענס סאן-אין-לא'ס בראדער. ממילא טוט מען אים גארנישט. און סוף מאל ס'וועט נאך ארויסקומען, זארגטס ענק נישט. נישט מ'ארבעט דערויף אבער דעס איז די ווערי ווערי היי רענק חסידישע ארטאדאקסישע רבנישע משפחה. סאו בקיצור דיין טאטע פארקויפט דיך פאר א רבנישע משפחה וויסענדיג וואסערא צרה ס'איז דא אין די משפחה אבי ס'איז רעביש א רעבישע קרענק איז וויל איך ענק זאגן קינדערלעך טייערע ווען דו גייסט טוהן א שידוך פארלאז דיך נישט אויף דיין טאטן דיין טאטע איז א פעיק פאוני פראוד דארפסט דיך אראפזעצן מיט דעם בחור און זאלסט פרעגן דעם בחור, דו האלטסט באמת ביים חתונה האבן? האסטו מעריטעל פראבלעמס? ווילסטו מאכן א דזשענדער טרענספלענט? זאג מיר אביסל וועגן דיין אינסייד, ווייל קען זיין אז איך האב אויכעט פראבלעמס, וועט עס זיין א גוטע שידוך, און טאמער נישט גיי מיר אנמאכן א בעיבי, און נאכדעם וואס וועט זיין? וואס וועסטו האבן ארבעט? וואס וועל איך האבן ארבעט? טאלק ווערי אפען, פרעג דעם בחור פינף יאר דאון די ליין וואס קלערסטו צו טון, און מאכט מען די חתונה קינדער אן א פאך?

אז דער בחור איז באמת נישט קיין סיריעס בחור זוכט ער נישט אזא סיריעס מיידל וואס ער ווייסט אז עס גייט אים קאסטן א מערידזש, עס גייט אים קאסטן שלום בית, און עס גייט אים קאסטן א גט, און עס גייט אים קאסטן איבערצולאזן קינדער אויף יענעמ'ס ווי מען זאגט אחריות, און די זעלבע פארקערט אויך, דער בחור זאל פרעגן די מיידל, ביסטו שוין געווען אמאל פרעגנענט? האסטו שוין געהאט אמאל א בויפרענד? ביסטו נאך א בתולה? טאלק אפען! נעקסטן טאג מען מאכט א גאנצע חתונה און דעם נעקסטן אינדערפרי קומט ארויס אלעס אפען, מען קומט ארויס אז זי איז אן אפענע, סא וואס האסטו אויפגעטון? האסט געוועיסטעד צוואנציג דרייסיג טויזענט דאללער יעדע זייט, האט שוין געמאכט די ביליגע חתונות, און דעם נעקסטן אינדערפרי ויהי בבוקר והנה לאה, ס'איז גארנישט דאס וואס דו זוכסט, יעצט האסטו צוויי וועגן, אדער גראד צו גט'ן, אדער זיך ארום הענגען א יאר צוויי, מאכן א בעיבי צוויי, און נאכדעם דיך גט'ן, פינעף יאר זיך קריגן ביי די רבנים, ביי די דין תורה'ס. יו העוו טו בי ווערי סיריעס ענד אפען מיינדעד טו טאלק טו די בוי, און די זעלבע די בוי זאל רעדן מיט די מיידל, ווייל עט די ענד אוו די דעי אויב די מיידל האט געזען דאס איז א פרומער בחור און ער קוקט אריין ווי מען זאגט אין טשולענט טאפ אריין צו זי שוין א צו זי נאך א בתולה צו זי שוין א בעולת בעל הייבט זי אן צו טראכטן נע דאס איז נישט פאר מיר איך דארף האבן מער א דאון טו ערט גיי ער האט געמאכט אביסל א לעבן איך האב געמאכט אביסל א לעבן. און עט די ענד אוו די דעי טוט מען נישט דעם שידוך. זיי דערציילן א מעשה, רבי ר' שמעלקע פון ניקלשבורג האט געדארפט ווערן רב פון ניקלשבורג, א נאכט פארדעם איז א גאנצע נאכט ארויסגעגאנגען פון זיין קול, שלום עליכם רבי שלום עליכם ניקלשבורגער רב ברוך הבא רבי שלום עליכם ברוך הבא שלום עליכם. קיצור דער גבאי זיינער איז אריין, געפרעגט רבי האסט געכאפט א נערוון בראך חלילה וואס איז דאס? האט ער געזאגט ניין. געזאגט. מארגן וועט מען דאך מאכן אן אויפנאמע אין די נייע שטאט, און יעדער וועט מיר זאגן געוויסע טייטלס, וויל איך מיך צוגעוואוינען דערצו איך זאל נישט צוקומען צו קיין גאווה. אט די אלע מינע וועגן וואס מען האט אים געקענט זאגן, האט ער שוין אליינס געזאגט פאראויס. די זעלבע אויך, אז דיין טאטע וויל מען זאל אים זאגן, אה, אזא שיינע מחותן, אזא שיינע מחותן, ער קומט אהיים, אפילו דו האסט נאכנישט קיין שידוך געטון, הייב אן גראד זאגן, אה, טאטע האסט געטון אזא שיינע מחותן, אזא שיינע מחותן, אזא וואוילע שידוך. הייב אן צו רעדן, וועט ער זיך כאטש פילן גוט, און נאכדעם וועט ער זען אז ווען דער טאג גייט דורך איט דאזענט ריעלי מין עניטינג. סאו איך וויל נאכאמאל אנזאגן יעדן בחור, גיי זען א מיידל, הער אויף מיט די שטותים, ארויני זאלויני פאשמוני גארנישט, פרעג די מיידל ווער אר יו אפ טו ענד וואט אר יו אפ טו, און געווענליך די מיידל וועט נישט זאגן קיין ליגנט, פארוואס? ווייל זי זוכט דיך נישט, איר טאטע איז נאר משוגע געווארן פאר דעם בחור ווייל זיין טאטע האט א שטיקל שול. אבער זי זוכט דיך נישט, זי וועט דיר זאגן וואס זי זוכט, די היינטיגע מיידלעך זאגן זייער אפן און קלאר וואס זיי זוכן, און די זעלבע די בחור זעהט די מיידל פרעג איר אויס, און די מיידל זאל אים זאגן, קוק אהער בחור, איך האלט נישט ביי נאר מאכן אפאר קינדער און נאכדעם זיין א מאמע אליינס, א סינגל מאדער, ווייל אפילו ווען זי האט שוין חתונה, לאמיר זאגן זיי האבן חתונה, זי האט שוין א בעיבי און ס'איז דא צוויי מינע קינדער, און ס'איז יענע חתונה אין אזא שטוב, סאו זאל זי אים זאגן, ליסן, איף יו אר נאט דעט סיריעס, דאנט געט מעריד. יעצט איך הייס נישט אז דיין דעט סיריעס זאל זיין אז דו מוזט נעמען א פרום, ווילסט נעמען איינער וואס זי לויפט ארום, נעם איינער וואס זי לויפט ארום, אבער זאל זי נעמען אזא בחור וואס דער בחור האלט אויך ביי דעם, נישט ווען מ'וועט געוואויר ווערן נאכדעם וואסערע חורבן ס'איז אין שטוב, וועט מען זיך גט'ן און איבערלאזן קינדער. סאו וויבאלד מען קען נישט טראסטן דעם אייגענעם טאטן מיט די אייגענע מאמען, זייער אסאך מאל איז דא אזעלכע גוט מאכערס וואס זיי קאלן זיי אפ און מען זאגט, צו גרויסע זאכן, אמאל זאגט מען זיי לגיונות און אמאל זאגט מען זיי זאכן וואס איז נישט געשטויגן נישט געפלויגן ענד דעי פאל פאר איט. בפרט נאך ווען דו ביסט א עלטער מיידל און דו זעסט אז דיינע עלטערן זענען דיפרעסט שוין און זיי ווילן שוין זייער שטארק א שידוך, זאלסטו וויסן נײַנטי פראצענט דער לייאינג טו יו, דארפסט דיך אליינס נאכפרעגן אויפן בחור, זאלסט נישט גלייבן דיינע עלטערן גארנישט, טאמער זאגן זיי דער בחור איז א תלמיד חכם זאלסטו וויסן וואס ער איז ווייס איך נישט, א תלמיד חכם איז ער זיכער נישט. אזוי פארקויפט מען ענק ליגן. און נאכדעם דארפט עטץ וויסן נאך א זאך, דו דארפסט זיך אראפזעצן מיט דעם בחור אפן און פרעגן, וואט איז יור גאול אין לייף? ווילסט מיך נוצן סתם אזוי ווייל דו דארפסט א ווייב אויכעט? און נאך א וואך צוויי וועט דיר נמאס ווערן ווען איך גיי זיין אנגעשוואנגערט צו נאך א יאר? איף דיס איז יור איידיע אין לייף, לוק פאר סאמבאדי עלס. ער מוז האבן א ווערי סטראנג קאמיטמענט. אן עווער לעסטינג קאמיטמענט נישט פון היינט אויף מארגן און מארגן איז ער נישט דא, ענד איף הי העז סאמטינג אפ היס סליוו עסק אים, זאג מיר האסט שוין געזעהן נאך מיידלעך? צו ער זאל פרעגן איר האסט שוין געזעהן נאך בחורים? יו העוו סאמבאדי אין מיינד? נאר דיינע עלטערן לאזן דיך נישט טוהן דעם שידוך? דען דאונט יוז מי! צענדליגע שידוכים וואס האבן זיך לעצטענס גע'גט וואס איז געווען איז. אז די קינדער האבן געזאגט ליסן איך האב נישט געוואלט, מיין מאמע האט מיך געצווינגען, מיין טאטע האט מיך געצווינגען, איך האב נישט געזוכט אזא מין בחור ווי דו, און זייער אסאך מאל זענען זיי ביידע מסכים צו ווערן ווייניגער פרום, און אזוי ווי זיי גליטשן אראפ, גליטשן זיי אזוי נידריג אז זיי זענען שוין אינגאנצן נישט אידן, זיי האלטן שוין נישט איין טהרת המשפחה אויך נישט, סאו דיז אר די אבליגעישאנס דעט יו העוו טו דו יור האומווארק יורסעלף, דאונט טראסט יור פאדער ענד נאט יור מאדער, און זיכער נישט קיין פרענד. וואס מענטשן טוהן איז אז זיי קאלן אן די פרענדס ארום און ארום, זיי זאגן, דו ווייסט, ער רעדט צו צום שידוך, כ'וועל דיר עפעס געבן, כ'וועל דיר מייטב זיין, כ'וועל דיר כ'וועל דיר. און נאר דעמאלטס זאלסטו וויסן אז דו קענסט גוט פארן און דו קענסט האבן סייעתא דשמיא, און איף יו נאט גאנא דו די האומווארק יור סעלף און יו נאט גאנא טאלק אופען, וועסטו אין ערגעץ נישט אנקומען, ווייל די בחורים פון ווער איך רעד דא, די וואס זענען גע'גט, צו הייסט ער עפשטיין, צו הייסט ער מייזעלס, צו הייסט ער שטיין, די אלע וואלטן נאך אפן געזאגט ביי די באשאו ליסן, איך האלט נישט ביי די זאכן. יעצט איך וויל אויך צולייגן אז די אלע זאכן וואס איך זאג ענק דאס איז נאר נאכדעם וואס מען האלט אין איין בעטן דעם אייבערשטן ווייל מען מוז האבן סייעתא דשמיא ווייל אמאל קען דאך א בחור פארפאפן אמאל קען דאך א מיידל פארפאפן סאו מען דארף יעדן טאג ביים דאווענען ותקננו בעצה טובה מלפניך אינזין האבן און בעטן דעם אייבערשטן יעצט ס'דא מיידלעך וואס זיי דאווענען נישט קיין מעריב זיי ליינען נאר די קריאת שמע בהשכיבנו ותקננו בעצה טובה מלפניך רבונו של עולם טוה מיר געבן, טוה מיר מתקן זיין א עצה טובה פון פאר דיר, זאלסט מיר געבן דעם ריכטיגן עצה טובה, און דאס וועט אסאך העלפן, און די עיקר איז צו בעטן דעם אייבערשטן, טוהן קאנסטראקטיוו און נאכדעם זיך צו פארלאזן אויפן אייבערשטן, באט בעטן דעם אייבערשטן און נישט טוהן קאנסטראקטיוו, אדער טוהן קאנסטראקטיוו און נישט בעטן דעם אייבערשטן, איז גארנישט ווערט. ווייל דער אייבערשטער וויל אז מען זאל טון אלעס בדרך הטבע, יעצט איז ליידער געקומען היינט א מצב וואס מען דארף פרעגן א מיידל צו זי שוין געוען אמאל פרעגנענט אויכעט, ס'איז נישט קיין סיקרעט היינט, אין סקווער איז דא אסאך אזאלעכע, און ס'איז דא איבעראל, ס'איז עס דא אין קרית ישראל האב איך שוין אויך געהערט, און אין באראפארק איז זיכער דא, מען דארף פשוט פרעגן די מיידל, ביקאוז דאס קען זיין ווען דו עסט חתונה האבן עסט אויסגעפינען דעם נעקסטן אינדערפרי, ויהי בבוקר והנה לאה. עסט גאר הערן אז זי האט שוין ערגעץ געהאט א בעיבי, צו זי האט געהאט אן אבארשען, וואס דאס איז רציחה, אה דער רב האט מתיר געווען, שור, דער זעלבער רב דער וואס טוט די אלע שייגעץ שטיק, מען דארף רעדן אפען, ענד דעטס איט, ליידער האלט מען אונז אזוי ווי ביי די גויים, א גוי גייט אויס מיט א גויטע פרעגט ער איר איר היסטערי, און מען דארף אויכעט פרעגן צו דאס מיידל האט סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס. קאוז אפילו מען קען לעבן מיט א מיידל וואס האט געוויסע סעקשועל טרענסמיטעד דיזיזעס באט ס'איז נישט באקוועם, ס'קען מאכן א דעמעדזש פאר די קינדער, העוו טו טאלק ווערי סיריעס און ווערי אפען. יעצט אזוי ווי מ'האט אין אונזער קאמיוניטי באהאלטן סעקשועל אביוז און ס'האט געמאכט דעם גרעסטן חורבן, און ברוך השם האט מען עס היינט אויפגעעפנט צו די גאס, דאס זעלבע דארף מען טוהן מיט די שידוכים, מען דארף עס אויפעפענען צו די גאס, ביקאוז אדערווייז עט זיין זייער א ביג פראבלעם, ס'איז דא איינער וואס האט דור ישרים האט ער דור ישרים, דאס איז איינס איינע פון די קראנקייטן וואס איז דא ווען א מאן און א פרוי ברענגען אראפ קינדער אויף די וועלט, ער האט עטליכע טעסטס וואס ער מאכט, זייער פיין, אבער איינס איז איינע פון טויזענט, איינע פון צען טויזענט. אנפארטשענעטלי, סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס און דראגס אין אונזער קאמיוניטי איז מסתם וואן אוט אוו טרי אדער וואן אוט אוו פאר. און פרעגנענסיס איז אויך זייער זייער א גרויסע נאמבער. צו זי האט געמאכט אבארשען, צו זי האט אדאפטעד די קינד, און נישט צו זיין בתולות, איי וואוד העיט טו געס, באט עקארדינג טו די אינפארמעישאן וואס איך קריג איבעראל, ווען איינער טרעפט א בתולה דארף ער דאנקען דעם אייבערשטן. ער דארף ערליך מאכן די ברכה אשר צג אגוז בגן עדן, מיר האט געזאגט א גרויסער עסקן וואס ער טוט אין ענינים ביין איש לאשתו, זאגט ער ס'א מחלוקת צו מ'זאגט יא אשר צג צו נישט, זאגט ער איך לערן דאס קיינעם נישט אויס, ווייל רוב פון די חתנים האבן זייער שלעכטע נייט דרימס נאכן ערשטע נאכט. איינער זאגט א גוי האט זי גערעיפט, איינער זאגט דער ברודער האט זי מאנס געווען, איינער זאגט דער טאטע איז מיט איר געשלאפן, העי, אונז לעבן מיר אין א טעריבל סאסייעטי און ווי העוו טו פעיס ריאליטי. שוין, האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און א פרייליכן חנוכה.